א גוטן ערב שבת קודש, שבת שירה, פרשת בשלח, שבת המן. כ'האב געוואלט קודם כל זאגן א קלייניקייט, ס'איז יעדער איז דאך ביזי מיט די אלע סגולות, אז מ'זאל זאגן פרשת המן, יעצט איך בין נישט קעגן די אלע סגולות, נאר כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' משולם איגרא, געווען א, יעדער ווייסט וואסערע א גאון ער איז געווען, בקיצור, האט אים געברענגט צו די בעשוי, ס'א גרויסער גביר האט אים געוואלט נעמען און אויסהאלטן א גאנץ לעבן. קיצור, ער איז געווען פון א דארף, און ער איז נישט געווען צוגעוואוינט צו די הויך שטאפלען פון די שטאט. בקיצור, האט מען אים אריינגעברענגט וואסער, און קאפי, און צוקער, ער זאל זיך מאכן א קאווע. ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען מישט דאס אויס, ער האט דאס קיינמאל נישט געזען. האט ער אנגעהויבן דן צו זיין אזוי, מאכט מען א שהכל קודם אויפן צוקער, צו מאכט מען אויף די שווארצע פודער, די קאפי, צו מאכט מען אויפן וואסער, וויאזוי ארבעט דאס? ער האט אפילו נישט געוואוסט אז מען מישט עס אויס. בקיצור, דאס מיידל האט געזען מיט וועם זי האנדלט דא, האט אים נישט געוואלט, א פארשטענדליכע זאך אז זי וויל נישט. שפעטער ווען ער איז געווארן דער גרויסער ר' משולם איגרא וואס די וועלט האט געקאכט פון אים, און דער ראש הקהל וואס האט געזעהן דעם בחור און האט אים געקענט האבן, איז אהיים געקומען ממש ער האט צאמגעפאלן, פרעגט אים זיין ווייב און זיין טאכטער וואס איז געשעהן, ס'איז דא דא א בריוו פון דעם ר' משולם איגרא וואס האט נישט געוויסט וויאזוי מען מישט אויס די קאווע און די צוקער מיטן וואסער, און די גאנצע וועלט רעכנט זיך מיט זיין פסק, און ער האט דא עפעס גע'פסל'ט א גט, און די גאנצע וועלט רעכנט זיך דערמיט, רבנים זיצן שבעה נקיים צו פארשטיין זיין תשובה. עניוועי, די זעלבע דא אויכעט. דער עולם איז ביזי אז מען זאל זאגן פרשת המן און ס'מוז זיין דווקא ג' בשלח און ס'מוז זיין שניים מקרא ואחד תרגום. וויל איך ענק זאגן, דעיס איז נאר די צוקער, און מ'דארף האבן די קאווע און די וואסער. ס'האט מיר דערציילט יעצט א איד אז ער איז געווען ביי א ביזנעס דרשה ווי איינער וואס ס'לערנט אויס וויאזוי מען מאכט אסאך געלט אין ריעל עסטעיט, האט ער געזאגט אנפאנג די דרשה זאגט ער אזוי, ס'איז דא איינער וואס הייסט נחום ראזענבערג וואס נחום ראזענבערג זאגט אז מזל האט צו טוהן מיט מוציא זרע לבטלה, דאס איז די אותיות פון מזל, און ער האט געזאגט אז מען איז אפגעהיטן אין דעם האט מען פרנסה, איך האב עס געהערט זאגט ער ווייל איך הער זיין האטליין, כ'האב זיך אונטערגענומען איך גיי זיין אפגעהיטן פון היינט מאל אן אסאך מער ווי איך בין געווען ביז יעצט, סא למעשה זאגט ער ער האט שטארק מצליח געווען און ער לערנט שוין היינט דעם עולם וויאזוי מען זאל מצליח זיין, רבותי דאס זאגן ג' בשלח שניים מקרא ואחד תרגום, מיינט אפאר זאכן. קודם מיינט עס אז מען זאל אנהייבן מעביר סדרה צו זיין, דאס איז מסוגל צו אסאך פרנסה, כ'האב ענק שוין געזאגט, אסאך מענטשן האבן מיר געזאגט אז זיי האבן מיך געפאלגט און זיי האבן מורא'דיג מצליח געווען, איינער זאגט מיר ער איז געווארן ממש א מולטי מיליאנער, ער האט געהאט פראפערטי וואס נישט ווערט געווען גארנישט איז היינט ווערט זייער אסאך, אלרייט וועט מען זאגן עה יא ווייל פראפערטי איז ארויף, ניין ער זאגט שניים מקרא ואחד תרגום שוין פינף אדער זעקס יאר רעלידזשעס.

פארוואס רב פדת באוואוסט ער איז געווען זייער א גרויסער ארעמאן, און איינמאל האט ער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל רייך ווערן, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, דו ווילסט איך זאל איבערדרייען די גאנצע וועלט אויף תוהו ובוהו, און זאגן די אלע ספרים דער ארי הקדוש מיט אנדערע, אז אז דו ביסט געבוירן אין דעם מזל און דו דארפסט דאס און דאס מתקן זיין, איז טאמער גיי איך דיר געבן אן אנדערן מזל, איך גיב דיר עשירות צי כדומה, עס קען דאך נישט. אויף טון גארנישט איז עס פונקט ווי כ'האב איבערגעדרייט די גאנצע וועלט אויף תוהו ובוהו, דאס איז דאך נישט מעגליך, ווייל דו ביסט דאך דא פאר א תפקיד. אמר ליה האט ער אים צוריק געענטפערט, סוד גדול שמעתי, אזוי זאגט רבי שמעון בן יוחאי, איך האב געהערט א גרויסן סוד, אדם א מענטש שבא בגלגול וואס ער קומט אויפן גלגול והוא חייב לבוראו לפני שבא לעולם, ער איז שולדיג פארן מענטש פאר ער קומט אראפ, קיינער קומט דאך נישט אראפ די ערשטע מאל, יעדער האט דאך שוין זיין הויקער, אף שעושה כמה זכיות, כאטשיג ער טוט. דא גוטע זאכן, ער לייגט תפילין, ער האלט שבת, ער דאווענט, ער לערנט, אין הדבר תלוי בזכות האט דאס נישט צו טון מיטן זכות, שהרי המזל גורם לו, ווייל דער מזל פון די פריעריגן גלגולים וואס ער איז שולדיג פארן אייבערשטן איז אים גורם אז ער זאל נישט קענען דא ווי מען זאגט באקומען גרויס עשירות צי כדומה, און דאס איז וואס ס'שטייט אין.

אז דער אייבערשטער האט אים געפרעגט צי דו ווילסט נאכאמאל מגולגל ווערן, און אין געהעריגן ספר הזוהר שטייט, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, דעמאלטס וועל איך מוזן די גאנצע וועלט צוריק מאכן אויף תוהו ובוהו, דאס טייטש אז יעדער וועט וועלן ארויסקריכן פון זיין מזל, און יעדער וועט זיך בעטן אן אנדער מזל. דאס דארף מען אויך וויסן, ס'איז דא אין דעם פסוק די וואך, זה הדבר אשר ציווה ה', לקטו ממנו, איש לפי אכלו, עומר לגולגולת מספר לנפשותיכם, איש לאשר באהלו תקחו, דאס איז אין.

איר קענט האבן אזוי ווי די אוכלי המן. און זאגט ער ווייטער, אונז געפין מיר אסאך פסוקים אז המקיים את התורה והעוסק בה זוכה לעושר וגדולה, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, דאס א פסוק אין משלי, קפיטל ג, פסוק ט ז, אינטערעסאנט ס'איז אויך פסוק ט ז, ס'איז קפיטל ט ז און פסוק ט ז אין חומש און דארטן איז עס אויך פסוק ט ז. היתה כאניות סוחר, ס'שטייט היתה כאניות סוחר, דאס איז א פסוק אין משלי, קפיטל ל א, פסוק י ד, וואס מיינט דאס אז די תורה געבט פאר די וואס זיי לערנען זי ברכה און שפייז, אזוי זאגט רש י דארטן אין משלי, מען לערנט די תורה קריגט מען ברכה און שפייז, אין ספר חסידים אין אות ש ט שטייט אזוי, הערט א לשון, היתה כאניות סוחר, הקדוש ברוך הוא מזמין לעוסקים יום ולילה בתורה כל צרכיהם, דער אייבערשטער איז מזמין צו לערנען תורה אלע זייערע באדערפענישן, כל שעוסק בתורה תדיר הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים, דער אייבערשטער שיקט אים מלאכים, מרחוק פון ווייט, להביא לו צרכיו, יעצט גייטס אריין אין אין מדרש תנחומא פרשת כי תשא, עטס וועט זעהן אז דער אייבערשטער שאפט ממש מלאכים, און וועגן דעם איך זאג שוין לאנג, איך זאג עס אין אלע מיינע דרשות, דער אייבערשטער האט געהייסן מ'זאל אוועקלייגן צנצנת המן. צו וואס פעלט דאס אויס? די צנצנת המן באגלייט אונז אין אלע צייטן אין גלות, שטעל דיר פאר, אידן זענען געווען אין גלות, ווער האט זיי געהייערט פאר ארבייטער, מען האט זיך דאך גע'עקלט פון א איד, מען האט דאך אים געהארגעט, מען האט דאך אים געטון כל דבר אסור, ווער איז געגאן הייערן א איד? און ווי אזוי האט מען דורך געלעבט אין דעם גאנצן גלות? ס'איז זיכער און קלאר אז דער אייבערשטער האט געשיקט פאר יעדן מן. ס'אנדאוטעבל. דאס איז נישט קיין ספק און נישט קיין קוועסטשען, דער אייבישטער האט אונז מיטגעשיקט דעם צנצנת המן אז ס'זאל בלייבן אויף אייביג, אז דער אייבישטער שפייזט, נאר צו דעם דארף מען לערנען תורה, מען דארף זאגן שניי מקרא ואחד תרגום א גאנץ יאר נישט נאר בשלח, און מען דארף אבאכט געבן אז דער מזל זאל נישט פארהארגעט ווערן ווייל דאס האט צו טון מיט וויפיל מוציא זרע לבטלה מען טוט. יעצט, דאס וואס כ'האב נאכגעזאגט פון זוהר און פון זוהר חדש איז אויכעט אונז געפינט מען די זעלבע זאך אין מסכת תענית דף כ"ה עמוד א', שטייט דארט אין די גמרא ר' אלעזר בן פדת איז געווען א בליטיגער ארעמאן, ער האט מקיץ דם געווען, און ער האט נישט געהאט וואס צו עסן נאך די הקזה ווייל ער האט נעבעך נישט געהאט, האט ער גענומען א צאן פון א קנאבל און ער האט עס געגעסן, דאס טייטש די צאן פונעם קנאבל קודם ס'איז שלעכט און ווי קען מען עס עסן, און דאס האט ער נעבעך געגעסן. בקיצור, ער איז געווארן זייער שוואך און ער האט גע'חלש'ט. חכמים זענען געקומען צו זען ער קומט נישט אין שול וואס ס'טוט זיך, האבן זיי אים געטראפן אז ער שלאפט. זיי האבן געזען אז ער וויינט און ער לאכט און ס'קומט ארויס א ליכטיגע שטראל פון זיין שטערן. זיך אויפגעכאפט, האבן זיי אים געפרעגט, וואס איז געווען דאס געוויינעכטס און דאס געלאכעכטס און ס'איז ארויסגעגאנגען פון דיין שטערן א ליכטיגקייט? האט ער געזאגט, ווען כ'האב גע'חלש'ט בין איך ארויף אין הימל, און דער אייבערשטער איז דארט געזעסן, מ'געבט דאך אפ דין וחשבון, און כ'האב געפרעגט דעם אייבערשטן, ווי לאנג גיי איך מיך נאך מצער זיין אויף די וועלט? כ'האב גארנישט. האט מיר דער אייבערשטער געענטפערט, דו וואלסט געוואלט איך זאל איבערדרייען די וועלט פון ששת ימי בראשית? דאס איז דאס וואס כ'האב ענק געזאגט פריער אז דער זוהר הקדוש זאגט אויך דעם לשון. אין תיקוני זוהר חדש שטייט נאר צו דו זאלסט שטארבן, אבער דא שטייט אז דער אייבערשטער האט אים געפרעגט צו ער זאל איבערדרייען די גאנצע וועלט פון ששת ימי בראשית, איז זאגט אים דער אייבערשטער דעמאלטס קען זיין דו וועסט געבוירן ווערן אין אזא צייט ווי דו וועסט האבן מזל, האב איך געזאגט, ס'לוינט זיך מיר דען צו שטארבן יעצט נאכאמאל געבוירן ווערן און נאכאמאל אויפוואקסן אויף א ספק אפשר וועל איך געבוירן ווערן אין א בעסערן מזל? נאכדעם פרעגט ער דעם אייבערשטן, זאג מיר, די יארן וואס איך האב שוין דורכגעלעבט, איך ווייס נישט ווי אלט ער איז דעמאלטס געווען, לאמיר זאגן צוואנציג, דרייסיג, פערציג, פרעגט ער, די יארן איז שוין מער וויפיל די יארן וואס איך דארף נאך לעבן, אדער איך דארף נאך לעבן מער וויפיל די יארן וואס איך האב שוין געלעבט? האט אים דער אייבערשטער געענטפערט, אז דאס וואס דו האסט שוין געלעבט, דאס איז מער, דאס טייטש דו האלטסט שוין נענטער ווי ווייטער, ביסט שוין דאון, גאואינג דאון די היל. און במילא האט ער געזאגט פארן אייבערשטן, דעמאלטס וויל איך נישט זאלסט איבערדרייען דעם סדר פון די וועלט וועגן די פאר יאר וואס איך האב נאך צו לעבן, איך וועל שוין דורכשטופן די יארן. האט אים דער אייבערשטער געזאגט, אין דעם שכר וואס דו האסט יעצט געזאגט אז דו ווילסט נישט אז איך זאל איבערדרייען די וועלט און דו ביסט מקבל באהבה די ארעמקייט, גיי איך דיר געבן אין עולם הבא דרייצן טייכן פון אפרסמון, וואס דו וועסט דיך קענען מיט דעם מתענג זיין. וואס דאס איז, דאס איז הויכע זאכן, אבער וואטעווער איט איז, ער וועט האבן דרייצן טייכן פון אפרסמון. און דער געשפרעך האט געמאכט אז ער האט, קודם האט ער געוויינט, נאכדעם האט ער געלאכט, און ס'איז ארויסגעגאנגען א קרן אור פון זיין שטערן. יעצט, דער רב אלעזר בן פדות איז געווען אזא גרויסער. אמורא אז ער האט געקענט מחיה מתים זיין, שטעל דיר פאר איך זאג אייביג ער האט קיין קי נישט געהאט ער האט נישט געהאט קיין לחם לאכול האט מען געזאגט אז די פרתו של פדות איז ארויס געגאנגען אום שבת פונקט אויף אים האט מען געטראפן אז זיין קי איז ארויס אום שבת ער האט דאך אינגאנצן נישט געהאט קיין קי ער האט דאך גארנישט געהאט נעבעך זאגט די גמרא ניין ווייל ער האט נישט מוחה געווען הייסט עס על שמו עניוועי ער

אבער אונז זעמיר נישט אזעלכע גרויסע צדיקים ווי ער, און אונז בעט מיר דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער וועט אונז זיכער העלפן, ווייל דער אייבערשטער ווייסט אז אן א פרנסה איז זייער שווער צו דינען דעם אייבערשטן, צו יעדע זאך דארף מען האבן פרנסה, נאר מען דארף השלך על השם יהבך והוא יכלכלך, און מען דארף זיין א בוטח בהשם, און דעמאלטס וועט זיין חסד יסובבנו. יעצט ביים עומר איז ווי נאנטער ס'איז געפאלן אין שטוב אלס אן ערליכערער איד איז מען געווען, סאו א מענטש קומט אראפ מיט א סערטען אמאונט תענוגים און אז ער געט זיך נאך די תענוגים פון פגם הברית וואס דאס איז די גרעסטע תענוג וואס א מענטש האט אז ער געט זיך דאס נאך סאו יוזט ער אויס דעם אקאונט אז ער יוזט אויס דעם אקאונט בלייבט נישט נאכדעם אויף פרנסה, פרנסה איז אויכעט א געוואלטיגע תענוג וואס א מענטש האט ער האט פרנסה ער קען זיך ווי מען זאגט אלעס ערלויבן וואס ער וויל, און ער קען נאך טיילן צדקה, און וועגן דעם שטייט די וואך צום סוף די פרשה פון ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, דער עמלק האט אונז מכשיל געווען בפגם הברית, מיט די ערלות מיט משכב זכר, אזוי זאגט רש"י דא, און רש"י זאגט עס אין פרשת כי תצא, און דאס איז די גרעסטע מלחמה וואס אונז האמער, און אונז דארף מיר ווי מען זאגט זיך צאמנעמען יעצט. חמשה עשר בשבט עסט מען פיירות. ס'איז ראש השנה לאילנות. פארוואס ברענגט מען נישט אריין ביימער אינדערהיים? יעצט ווען ס'קומט שביעות דעמאלטס ברענגט מען די ביכורים. נו, אז מ'ברענגט די ביכורים שביעות איז וואלט געדארפט זיין פארקערט אז מ'דארף ברענגען חמשה עשר בשבט זאל מען עסן ביימער, אדער ברענגען ביימער ס'זאל ריזעמבלען אז ס'איז ראש השנה לאילנות. און שביעות וואלט מען געדארפט עסן פירות, דערווייל שביעות ברענגט מען אריין ביימער אין שול, און יעצט חמשה עשר בשבט עסט מען פרוכט, פארוואס איז עס פארקערט? זייער פשוט, מען זאגט צום הייליגן באשעפער, זעסט דער בוים איז אויסגעטרוקנט, אבער איין זאך, עסט זען ווען ס'עט ווערן זומער, ס'עט אנהייבן צו שפראצן פירות, עט ער געבן צו עסן פאר מענטשן, זאגט מען דעם אייבערשטן, זעסט אונז זעמער שוין אויסגעטרוקנט, זעמער שוין דורך אסאך יארן,

קינדערלעך טייער, אז עטס בארעכנטס ענק נישט, אז עטס זאלטס האבן רעספעקט פאר ענקערע קינדער, פארוואס זאל דער אייבערשטער האבן רעספעקט פאר ענק? ווייל עטס האטס קינדער? ס'איז אזא מין נידריגע וועלט געווארן, דו האסט קינדער, האסט דיינע תאוות, ליסען, וואס טוט מען נישט פאר קינדער? איך געדענק אין חדר, און נאכדעם אין די ישיבה אין סענדז סטריט, ס'איז געווען בחורים ממש לאגאס, אבער ווען זיי האבן חתונה געהאט זענען זיי געווארן ממש נתהפך לאיש אחר, פארוואס? דא דארף ער זוכן פרנסה, דא דארף ער באפרידיגן א ווייב, דא האט ער שוין א קינד און ער האט שוין צוויי, וויאזוי זעמיר אונז אזוי געזינקען דעט איט דאזענט מעיק א דיפרענס, מען לאזט איבער קינדער, וואס עסטו ענטפערן פאר די קינדער? און דו ווייסט וואס דו מאכסט א בורדען פאר די קינדער, ס'וועט זיי יעדער נאכשרייען עד סוף ימיהם, הא, דיין טאטע, דיין מאמע, אה, ס'איז געווען א יונגל צו ס'איז געווען א מיידל, ס'האט דאך געהאט ווען ס'איז געווען א יונגל צו א מיידל, דאונט יו אנדערסטענד דער קאמס א טיים ווער יו העוו טו ליוו לייק א גראון אפ, ס'איז אנבעליוועבל. רבותי דער אייבישטער געבט אונז אויכעט יעצט חמשה-עשר בשבט ווייל אונז ווייז מיר די פירות אונז האף מיר צו האבן וואוילע קינדער, נעמטס נישט ארויס דעם אייבישטן זיין כעס יעצט, יעדער זאל וויסן מיט די ברכות, מען דארף מאכן ברכות, מען דארף זיך לערנען פארדעם די ברכות, צו מען דארף מאכן שהחיינו צו נישט, איך הער זאגן אז דער רבי זכרונו לברכה האט נישט געמאכט קיין שהחיינו, איך זעה ס'איז דא אלע פירות צו באקומען א גאנץ יאר, מען ברענגט אריין הארטע. פירות וואס מ'קען אפילו אמאל נישט נעמען אויף דעם מאכט מען גאר די שהחיינו, שהחיינו איז א ספק ברכות ספק ברכות איז להקל, דער עיקר איז מ'זאל מאכן ברכות ווען מ'עסט אדער אינמיטן די סעודה אדער פאר די סעודה מ'זאל וויסן וואס מ'מאכט, און די אלע זאכן וואס עס שטייט אין פסוק זענען פאר די אנדערע פירות און מ'דארף מאכן א ספעשל נאך ברכה טאמער ס'איז נישט אינמיטן א סעודה, ס'איז נישט א בורא נפשות. און ס'איז כדאי מ'זאל זיך וואשן אויכעט ווייל דעמאלטס טוט מען האבן חיטה אויכעט. יעצט, ס'איז דא, פון טאהשער רבי'ן איז דא ספר עבודת עבודה אין פרשת בוא שטייט אזוי, מ'גייט ליינען די נעקסטע וואך, אזוי זאגט ער אויף אין פרשת בוא, און דאס איז אן עת רצון, פארוואס? ווייל ביי קריעת ים סוף איז נתגלה געווארן עתיקא קדישא ורצון העליון, דאס איז הויעכע זאכן, אין דעם וויל איך נישט אריינגיין. אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש אין שמות דף נון בית עמוד בית, ווען משה רבינו האט געשריגן צום אייבערשטן, וואוהין גיי מיר דא? האט אים דער אייבערשטער געענטפערט, בעתיקא תליא כולא, אלעס ווענדט זיך אין עתיקא. יעצט זאגט דער זוהר ביה שעתא אתגליא עתיקא קדישא, ואשתכח רעוא בכולא עלמין עילאין,

בעל עטרת צבי פון זידיטשויב שרייבט אין זיין ספר עטרת צבי, דף ל ג עמוד א', אויף דעם זוהר שרייבט ער וזה לשונו הקדוש, נפתח אז בקריעת ים סוף הישועה לדורי דורות, ס'האט זיך געעפנט דעמאלטס ביי קריעת ים סוף די ישועה פאר דורי דורות, הן לרבים הן ליחיד, סיי פאר א רבים סיי פאר א יחיד, הן בכלל, או בפרט כל אחד, הגם אם יסתמו ויסגרו שער השפע פרנסה או הזיווג חס ושלום, הגם טאמער ס'פארמאכט זיך די שפע אבער די זיווג דאס מיינט אז ער טרעפט נישט קיין שידוך, אז נבקש קען מען בעטן על עת רצון הנפתח בעת קריעת ים סוף ממזלא דעתיקא, קען מען בעטן אז דער אייבערשטער זאל עס אים עפענען פון מזלא דעתיקא, ווייל דער אמת איז, דער ים, דער וואסער האט דאך צוטון.

ספעציעלע כוחות אז מען זאל קענען פועל'ן ישועות, סאו עטס האטס נאך צייט מיטוואך, דאנערשטאג, פרייטאג און שבת מען זאל אויסהערן די קריאת התורה, מען זאל נישט רעדן ביים ליינען צו כדומה. שוין, יעצט זעמיר צוקומען צו ווייטער צו די מלחמה פון פעדאפיילס, איז אזוי, איך באקום ידיעות אז ס'איז דא א קאטוילישע מאוומענט אריינצוברענגען דזשוס פאר יאשקע, כ'הער זיי האבן אריינגעלייגט דא אין אונזער געגנט אליינס דרײַ מיליאן דאלער, און למעשה האבן זיי פארכאפט שוין איינער האט מיר געזאגט וואס ער ווייסט בבירור פון זעקס אינגעלייט, דריי פון וויליאמסבורג דריי פון בארא פארק וואס זיי גלייבן שוין אין גארנישט נאר נעבעך אין דעם אותו האיש, און אזוי ווילן זיי נאכנישט אראפפירן אלע זייערע קינדער אבער ווען א טאטן שטעקט אין אמונה צו כפירה קומט עס ארויס. יעצט די שאלה איז וויאזוי איז דאס מעגליך אז דאס געשעהט? דער זעלבער יונגערמאן אין אידישקייט לאזט ער זיך נישט אזוי אפיל אריין. דער תירוץ איז ווייל ער טרעפט נישט קיין ווארעמקייט, ער איז ביזי, פון מיטוואך צו פון דאנערשטאג אינדערפרי איז ער ביזי מיטן איד מיטן בלאט און מיטן צייטונג יעדער לויט זיין שיטה, און מען רעדט דארט צאם אויף אלע גדולי הדור און מען באליידיגט יעדן מען בא'עוול'ט יעדן און שוין, און דאס איז וואס דא גייט פאר. מען דארף אנהייבן צו טראכטן וואס איז בעסער צו א יונגל ווערט א מיידל און א מיידל ווערט א יונגל צו מען ווערט א קאטאליק, דאך מורא'דיג, ס'איז אן אומגליק.

בקיצור, ער האט זיך צוגעטשעפעט, ס'דא איינער ראביי אבי ווייס וואס ער האט געמאכט א נייע מאוומענט ס'הייסט אופען ארטאדאקסי, סאיז איך וויל בלייבן אן ארטאדאקס אבער כ'וויל קענען טוהן וואס איך וויל, כ'מוז נישט האלטן וואס איך וויל נישט, כ'קען טוהן וואס איך וויל, און ער איז געווארן דארטן זייער רב, מ'האט געבעטן חזקל רוט ער האט אים געגעבן התרת הוראה, האט מען אים געבעטן ער זאל עס צוריקנעמען. האט ער געזאגט ער נעמט נישט, ער מאכט זיך נישט וויסענדיג, איז למעשה פארשטייסט וואס דא טוט זיך, נחום ראזענבערג איז די גרעסטע מנוול אין שטאט אים האט מען געמיזט לייגן אין חרם ווייל ער ברענגט אונטער די גאנצע יוגענט, דא האסטו א תלמיד חכם וואס ער איז געווארן א לינקער, ער איז געווארן אן אפיקורס און א כופר, און ער האט געדזשוינט א קלאב וואס ס'הייסט Open Orthodox, דארטן נעמט מען לעידיס און מ'מאכט זיי. פאר רבנים, זעהט נישט קיין שום חילוק פארוואס מען קען נישט מאכן א לעדי פאר א רב, און ליידער ציט ער אסאך היימישע מענטשן, ווייל מען ווייסט דאך אויף די באפקיירע ניחא ליה, קיינער זאגט גארנישט, קיינער איז נישט מעורר, און איך זאג נאכאמאל פארן עולם, דאס קומט ווייל אונזער ארטאדאקסיע געבט ליידער גארנישט פארן עולם, אחוץ טעראר און מיט קאראפטעד מענטשן, משמרת הצניעות האט געגנבעט געלט אלע יארן, יעדער רב גנבעט געלט ביי דין תורות, ביי די הכשרים זעהט מען אז ס'טויג נישט, און א מענטש הייבט זיך אן צו טראכטן פארוואס דארף איך באצאלן פאר די התאחדות מיט סאטמאר אזויפיל גרויס געלט, ער קען קויפן או יו פאר העלפט געלט, נישט וואס איך זאג ס'איז א טענה, איך האלט אז ביידע זענען די זעלבע טרייפה, אבער. מען מוז זיך דאך האבן פאר די קינדער צו ווייזן אז איך נעם פרומע עסן, איך נעם דאס, איך נעם יענץ, ווייל אז דו'סט נעמען או יו ימ ש און דיינע קינדער עסן טריפות, די דורות פאלן, קיינער זאגט גארנישט, קיינער מישט זיך נישט, און אזוי פארלירט מען אסאך מענטשן, ווייל אז יענער זאגט דיר אז דו מעגסט אלעס טון, פארוואס זאלסטו נישט דזשוינען זיין קלאב? ס'איז דאך א מחיה, ליידער. איך ווייס דארטן ווי איך האב געקויפט אין צפת א חלקה איז לעבן דעם נישט ממש דארט ווי איך בין אביסל ווייטער דארט איז אויך דא אויסגעמישטע ס'איז דא מעורבים נאכדעם איז דא נאר שומרי שבת נאכדעם איז דא ווער ס'איז געגאנגען צוגעדעקט איין זאך איז נישט דא ווער ס'איז געווען א שומר הברית ווייל טאמער נישט וואלט מען קיין איין מענטש נישט געקענט דארט באגראבן ליידער עניוועי ס'איז דארטן דא חלקות ס'איז דארטן דא אַכצן מיידלעך וואס מ'האט נעבעך געהארגעט אין א באס די אראבער זייער א שיינע פארק געמאכט פאר זיי, און ס'איז דא הר ר פנחס בן יאיר, און ס'איז דא דער אר"י הקדוש און אלע גרויסע צדיקים, בקיצור, ס'אבער נישט אויסגעמישט חלילה, יעדער מ'ווייסט ווער יא שומר שבת נישט א שומר שבת, אזוי ווי מאנסי, מאנסי די זעלבע זאך, מ'האט געשטעלט לעזער דוד פאל אויף איין זייט, און אויף די אנדערע זייט האט מען געשטעלט דעם דעזשער רעבן, און אפאר פיס אוועק האט מען געשטעלט. איינער וואס האט זיך געשמד'ט און ער האט געהאט טאטוס, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז שוין א שוכן עפר, איך וויל נישט שוין וויי טון פאר די עלטערן, ווייל ער איז געווען מאלעסטעד, פון דארט האט זיך עס אנגעהויבן, סא בקיצור האט מען געברענגט דעם בערג, דער בערג האט זיך איינגערעדט ער לערנט קבלה און האט אנגעהויבן צו לערנען מיט פרויען, ער האט זיך פארליבט אין זיין סעקרעטערי, איז געווען גאר א היימישער מענטש, ער האט געהאט א היימישע פרוי פון א היימישע משפחה, ער האט זי איבערגעלאזט, האט חתונה געהאט מיט דער סעקרעטערי, פרעגט'ס. נישט. יעצט ווען ס'איז געקומען אים צו באגראבן האט ער געוואלט דווקא ליגן אין צפת לעבן דעם אר"י הקדוש, ווייל ער קען דאך קבלה, ס'הייסט די קבלה סאסייעטי פון אמעריקע צו פון ניו יארק, בקיצור ס'איז דארט געווען יענע זאך, יענע חתונה, מ'האט אים געברענגט צו באגראבן אויף ארץ ישראל, און די חברה די וואס זענען ברוגז אויף אים ווייל ער האט איבערגעלאזט א ווייב מיט א שטוב מיט קינדער ווילן אים אויפגראבן, איז דארט נישט דא טווענטי פאר סעווען שמירה אז מ'זאל אים נישט אויפגראבן, ער האט אויכעט געבויעט א הייל אונטער דר'ערד אזוי מ'זאל נישט קענען צוקומען, ס'איז א גאנצע זאך דארטן. ס'איז אינעם זעלבן בית החיים ווי איך האב געקויפט, אבער די רוח הקודש ליגט אויך דארטן סאו דערשרעקט זיך נישט, אונז זעמיר גענוג ווייט, און ס'איז אויך ווי דער ווייס פון מאנטשעסטער האט א חלקה פון הונדערט פלעצער צו צוויי הונדערט פלעצער, און ס'איז אויך דער ווישניצע רב פון קאליפארניע האט א פלאץ, און דארט ליגט אויך מוזשיי רב, דארט ליגט אויכעט ר' שלום פראכניקער, שלום זידיטשויבער, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, בקיצור עס וואטשט מען דארט פיר און צוואנציג שעה ווייל די חברה ווילן אים. ארויסגראבן און אוועקווארפן די ביינער ערגעץ אין א וואלד. ער האט אויך אפגעפירט אסאך מענטשן זיי איינגערעדט ער קען קבלה מיט אלעם, ווי בין איך געקומען נאנט צו אים וועל איך ענק פארציילן, ער קאלט מיך אמאל אפ, ער איז געווען זייער רייך ער האט געשנארט גרויס געלט אז ער וויל בויען אין קווינס א מקווה אז פאר מען לערנט קיסווארי זאל מען זיך טובל'ען אין די מקווה. איך בין געקומען איך האב געזעהן די פרויען דארטן די מיידלעך איך האב געזעהן אז דאס איז די פתח של גיהנום האב איך אים אפגעזאגט איך בין נישט אינטערעסירט זאגט ער איך צאל דיר וויפיל דו ווילסט זאג איך אים איך ברויך נישט קיין געלט איך האב א רייכן שותף וואס ער האט מער געלט ווי יעדער אויף די וועלט זאגט ער ווער איז דאס זאג איך אים דער אייבערשטער דער אייבערשטער איז מיין שותף והא ראיה ער געבט מיר צו עסן און צו שלאפן און ער געבט עס מיר פאר נאו טשארדזש איך דארף נישט פאנטשן א קלאק ברוך השם איך דאווען יעדן טאג איך לערן יעדן טאג אבער ווען נישט געבט ער דאך אויך צו עסן. דער אייבישטער האט קיינעם נאך נישט אויסגעהונגערט צום טויט. עניוועי, איז למעשה איז געגאנגען חזקי טייטלבוים, וואו ער האט זיך פארליבט אין די אלטע שוועגערין, חזקי איך זאג דיר נאכאמאל האסט געמאכט א טעות אז דו נעמסט, אז דו לויפסט שוין נאך, זאלסטו נעמען א יונגע, וואס האסטו פון אן אלטע, דיין ווייב איז אויך אלט, די זעלבע טעיסט, דו דארפסט נעמען א יונגע. חס ושלום, איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי, חזקי דו ביסט א פערד. ווייל דאס אלעס וואס דיין ווייב האט, האט די שוועגערין אויכעט, סאו וואס האסטו אויפגעטוהן? האסט מחליף געווען פרה בחמור? האסט באליידיגט א גאנצע משפחה? עניוועי, האבן זיי גערופן חזקל טייטלבוים, ער האט קיינמאל קיין מקווה'ס נישט געבויעט, און ער האט זיך אונטערגענומען, ער האט עס געבויעט, באקומען גרויס געלט פאר דעם, כ'געדענק נישט צו פינף און צוואנציג צו פופציג טויזענט דאלער. שפעטער האט ער אים גערופן אין קאליפארניע, ווייל דאס ביזנעס גייט דאך נישט נאר אין ניו יארק, ס'גייט דאך אין קאליפארניע אויכעט, האט ער דארט געעפנט א קבלה סענטער, און חזקל האט אים דארט אויך געבויעט א מקווה פאר גרויס געלט. היינט וויל מען זיינע ביינער ארויסווארפן פון קבר, שטעל דיר פאר, מען שטייט טווענטי פאר סעווען מיט געווער ווייל מען וויל אים ארויסגראבן. סא חזקל מאך זיכער אז מען טוט דיך נישט ארויסגראבן פון קבר, מאך זיכער אז דו האסט א גוטן קאנטראקט ערגעץ. סא דאס איז אונזער נעבעך חורבן, אונז ווייס מען נישט אז אונז געבן מיר נישט קיין ווארעמקייט פאר קיינעם, אונז געבן מיר נישט קיין ווארעמקייט פאר בחורים, מיר געבן נישט קיין ווארעמקייט פאר מיידלעך, אלעס וואס זיי הערן איז קללות און שעלטן, ארוני, זאלוני, שמאפוני, כ'האב גערעדט וועגן ס'איז דא צוויי מיני ממזרים, איין מין ממזר איז אז ס'א גט מאיסור, און די צווייטע מין ממזר איז אז מ'געט אינגאנצן נישט קיין גט, מ'האט חתונה אן א גט, יעצט האב איך גערעדט צו דאס איז די זעלבע מדריגה, צו די מעגן חתונה האבן זייערע קינדער מעגן חתונה האבן מיט זייערע. ס'איז דא א דריטע מיני ממזר אויך, אה טאמער דו האסט נישט חתונה געמאכט אין קרית יואל ווי אהרן געט א הכשר, צו ער איז נישט געווען מסדר קידושין זענען זיי אויך ממזרים, אזוי שטעלן זיי ארויס צעטלעך און זיי לייגן דאס אריין אז דאס וואלט געווען תורת משה. דעיס ברענגט אונטער גאנץ אידישקייט, ווייל יעדער ווייסט ס'איז א דזשאוק, און יעדער זעהט,

אהרן, זלמן לייב, מיט אלע רבנים, דער דער באטער רב מיט זיינע טרייפענע הכשרים, נאך זיין טאטע, און זיין פארשאלטענע מאמע האט נאך געזאגט ברבים אז ער לאזט נישט אריין די שחיטה פון צעהלימער רב ווייל ער איז שוין מאכיל נבילות און טריפות איך ווייס נישט וויפיל יאר, און די צעהלימע קהילה האט אים געוואלט רופן צו דין איר מיט אים רופן צו דין תורה דעם באטערער, דער רבי דער סאטמאר רב האט צוגעשטילט, יעצט דער רבי האט געמיינט ער טוט א חכמה, אפשר איז עס נישט געווען אזא גרויסע חכמה, פארוואס ווייל ווען מען וואלט אים ווען באקנס'עט וואלט זיך אויסגעלערנט אזא פארשטינקענע אשה זונה וחללה די אלטע באטערע רעבעצין אז זי האט נישט צו נעמען א רב אין מויל אריין, ווילסט נישט אריין לאזן זיין הכשר אין דיין שול, נאו פראבלעם, באט ווי קענסטו אזאנס זאגן? און אזוי איז געווען די מיילער פריי פאר יעדן, און יעדער האט יעדן באליידיגט, און היינט איז יעדער א דזשאוק, דעטס איט. און איך וויל ענק זאגן די זעלבע האט עטס געטון, עטס געלייגט א חרם אויף מיין האטליין, די גאנצע שטאט היינט, איך מיין יו עסק עניבאדי אראונד, זאגן זיי ר' נחום האט געמאכט דעם דזשאב, אונזערע קינדער זענען סעיף, מיר האט געזאגט א יונגערמאן א סקווערער, ווען מיין טאטע הריני כפרת משכבו איז געווען דארטן אין פרידוואלד, זאגט ער ר' נחום ווען נישט דו וואלט איך געשיקט מיינע קינדער אין פאבליק סקול, איך וואלט זיי נישט געטרויט אין חדר, פרעג איך אים פארוואס וואלסטו זיי נישט געטרויט, זאגט ער הער אויס, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט מלמד, בוקסבוים, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט מנהל, און איך געדענק ווי אזוי ער האט אויסגערעכנט די אלע נעמען, ער זאגט יעדעס קינד אין יעדע קלאס איז געווען גערעיפט פון אפאר מענטשן, פון מלמד, פון מנהל, און פונעם חוטב עציך עד שואב מימיך, און פון דעם וואס האט אפגעקלינט די טישן. סא עטס האטס געהאט א פראבלעם מיט מיר און עטס האטס מיך געדארפט לייגן אין חרם, און יעצט אז ס'איז נישט געלונגען דער חרם און יעדער זאגט אז עטס זענטס די משוגעים, נו וואס געט דאס אריין פאר א אינגערמאן ליבשאפט אין ארטאדאקסי? שעים אן יו אל רבנים. יעצט וויל איך זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך האב ענק געזאגט, אין דעם מלחמה איז דא אפס און דאונס, אזוי ווי די סטאק מארקעט טשארטס ארויף און אראפ, ס'איז דא די מלכי לייפער, חי לייפליין רוף איך זיך, טוט זיי זי האט מכשיל געווען אידישע טעכטער, איך הער זי האט ארויסגענומען די בתולה מיט די פינגער, איך ווייס נישט וואסערע א תאווה דאס איז, די מאסט בי, שי מאסט בי וועקד, עניוועי, זי איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל. ישראל מ'האט אריינגעלייגט כוחות מ'האט זיך געטראפן, בקיצור ארץ ישראל אזוי ווי ער דאך א לייפער דאך א רעביש קינד האט מען געפיילט פעיפערס אז מ'קען זי נישט עקסטרעדעיטן ווייל זי באלאנגט אין א מענטל אינסטעטושן, וואוינען וואוינט זי בני ברק נאר זי באלאנגט אין א מענטל אינסטעטושן, סא דאס זענען אונזערע דאונס און סאמער אפס און סאמער דאונס זי האט דארט אפגעהארגעט צן מיידלעך, דריי וואס איך ווייס האבן חתונה געהאט, זיך גראד גע'גט וויטין טרי מאנטס, זי האט געמאכט א חורבן, זי האט באקומען הונדערט פופציג טויזענט דאלער, דאס איז געווען איר וועידזש, און קוק וואס זי האט געטון. יעצט איך האלט אז מען דארף גיין אין בני ברק יעדן טאג פינף יונגעלייט פראטעסטירן אין פראנט פון איר הויז, זונה גיי ארויס פון די שטאט, זאל מען איר אונטערברעכן אירע קינדער אויך. און איך האלט אז דארט ביי דעם בעק, אברהם הערש בעק זאל נעמען אויף אלע אידישע קרענק אן עק, די שייגעץ וואס האט זיך געבעקט, דארט איז דא א ליובאוויטשער וואס האט איר געהאלפן זאל אנטלויפן, איך האלט אז מען דארף פאר זיי זייער הויז אויך גיין פראטעסטירן, אונז מוז מען זיך אויסלערנען, איף וויר נאט גאנא ווארק, און אונז זאל מען נישט פראטעסטירן, עווענטשעלי עמ זיי געווינען, זיי וועלן נישט געווינען ווייל ס'איז אויך זעלטן קעיסעס וואס ס'איז דא און ס'איז שוין כמעט ווי נישט דא קעיסעס, אבער די קעיסעס טאר מען אונז אויך נישט צולאזן. יעצט איינער האט מיך געפרעגט פאריגע וואך, איינער, אפשר פיר האבן מיך אפגעקאלט, איך האב געזאגט עפעס וועגן טרעינינג, זיי ווילן גיין אין סקול, זיי זעען אז זיי זענען אויף צרות, זיי זעען מ'האט זיי צוגע'גנב'ט זייער חינוך, האב איך געזאגט, איך האב יעדן געגעבן דעם אדרעס ווי דאס איז, יעצט איך באקום נישט פון זיי קיין געלט און זיי ווייסן נישט אפילו אז איך לייג עס ארויף, ווייל איך האב געזען אז עטליכע האבן מצליח געווען, אפילו פון מיין שטוב איז אויך געווען איינער וואס איז דארט געגאנגען און מורא'דיג מצליח געווען, זיי האבן געלערנט נביא און זי האט באקומען פאר דעם אליינס אפשר איך ווייס וויפיל קרעדיטס.

אויך וויל איך זאגן אז ס'געוען זייער אסאך מידל עידזשד האבן מיך אפגעקאלט זיי האבן טאקע דעם פראבלעם אז זיי קענען נישט וואוינען מיט די פרויען, זיי האבן נישט געוויסט פון אזא זאך ווי ווייעגרא ווייל אין צייטונג ביי אונז וועט דאך עס נישט שטיין, און זיי זענען זייער צופרידן, ס'האט זיך געמאכט א גאנצע נייע דאס אין שלום בית, זאגט מיר דא אבער איינער אז ס'קאסט איך ווייס וויפיל פֿערציק דאלער א פיל צו וויפיל, האב איך אים געזאגט אויף דעם זאלסטו זיך נישט זארגן ווייל ס'דא צו באקומען ביליגער, מען שיקט אריין א פרעסקריפשאן צו א פארמעסיסט, וואס ליגעל שיקן זיי עס, אבער איך קען דאס נישט לייגן אויף מיין האטליין ווייל קודם כל איך וויל נישט האבן צו טון מיט דראגס, און צווייטענס אפילו ליגעל דראגס וויל איך נישט האבן צו טון, און צווייטענס איך באקום נישט קיין געלט פאר די אלע זאכן און איך וויל נישט אז איך זאל הייסן דער וואס כ'האב עס ווי מ'זאגט צוגעפירט, אבער די יודע דבר ווייסן, די דאקטוירים ווייסן, און. לייגט ענק אריין דערין אנשטאטס אויסצונעמען די כעס אויפן ווייב מיט די קינדער, אדער זלמן לייב פיליפ זאל נאכלויפן פרויען וואס זיי טראגן אויפן עירוב, דו קענסט דאך דאס נישט טון, סא הייב אן צו לעבן ווי א מענטש, ער האט זיינע אוטלעטס וויאזוי אויסצוגעבן זיין כעס, דו האסט נישט, גיי צו א דאקטער, רעד דיך דורך און טו צו דער זאך. און איינער וואס האט מיך אפגעקאלט זאגט ער מיר אז ער נוצט עס שוין אסאך צייט, ער מוז עס האבן. זאגט ער אז די גאנצע שאלה וואס איך האב געברענגט צו מען מעג עס נעמען שבת צו נישט איז נישט קיין שאלה ווייל די קענסט עס נעמען א האלבע שעה פארן זמן און ס'ארבעט ערשט אויף צוויי און אויף דרײַ שעה שפעטער סאו ס'נישט קיין שום פראבלעם קענסט עס רואיג נעמען עניוועי יעצט לאמיר צוריק קומען ווייטער צו די מלחמה קעגן די חזירים. אין ארץ ישראל האבן די פאליס ארויסגעגעבן עמטליך א בריוו אז מ'זאל נישט געבן קיין צדקה טשארעטיס, ווייל זיי האבן געטראפן אז די אלע מקובלים מיט די רבנים קודם איז עס אלס פאלשע צדקות, זיי לייגן עס אין פאקעט, און אויסער דעם זענען זיי גרויסע נואפים, דאס איז שוין עמטליך פון די איזרעילי פאליס און ס'איז געווען אין צייטונג. יעצט זעט אויס אז נישט נאר די רבנים קענען די שטיק, ס'איז דא איינער אין אינדיע איז געווען אזא גורו אזא חכם ביי די גויים און מ'האט אים אויכעט יעצט איינגעשפארט, פארוואס? ווייל ער האט אויך איינגערעדט פאר די פרויען אז בשעת ער וואוינט מיט זיי ברענגט ער אראפ גרויסע כוחות. סזעט אויס אזוי ווי סאידישט זיך אזוי גויאישט זיך. יעצט יעצט געדענקט איך האב ענק פארציילט פון הרב פרוינדל ער האט געלייגט אין די מקווה האט ער געלייגט ווידיאוס עניוועי די עף בי איי האט דורך געקוקט אלע ווידיאוס זיי האבן געטראפן אז ער האט געהאט אין א פרייוועט פרוי'ס בעדרום אויכעט א ווידיאו וויאזוי אלעס וואס מ'טוט איטס אנבעליוועבל אין איר שאוער רום אלעס פרעגן זיי יעצט וויאזוי איז דער מענטש דארטן אנגעקומען נאר סנישט קיין קשיא. עטס געדענקטס דעמאלטס ווען יאסעלע וואלדמאן האט זיך געקריגט מיט רבי אהרן איז ער האט געמאכט ער צו איינער א חבר זיינער האט געמאכט דעמאלטס אזאלעכע אלארם סיסטעמס האט ער אריין געלייגט אינעם טעלעפאן א באג און מען האט געהערט ווי סאשע רעדט מיט איר בויפרענד מיט איר זון מענדעלע חזר אלע הלכות צניעות און וויאזוי מען טוט מיטן ווייב און וויאזוי א מחיה געווען ס'איז גערינען שפייעכץ דורכן טעלעפאן אזוי זאפטיג איז עס געווען. סא קען זיין דאס איז אויך אזוי געווען, זי האט געדארפט עפעס א טעלעפאן צו וואס האט ער געזאגט פארן טעלעפאן מען קאנעקט מיך, סא יעדער זאל וואטשען וואס ער טוט ביקאוז יו נעווער נאו וואט ווען ענד ווער, איינער קומט אריין צו מיר אפאר וואכן צוריק ווי איך דאווען, אה איך האב פארגעסן איך האב נישט ווי צו דאווענען, איך האב שוין יא ווי צו דאווענען, איך בין שוין אליין צומישט, קאנפיוזד, די וואך שבת דארף איך עולה זיין מפטיר, ס'געפאלט זיך די ערשטע יארצייט פון מיין מאמען, מירצ'ם מיטוואך, עניוועי. איז האט ער מיך געזאגט זאלסט וויסן, איין א פרעמדער מענטש, ער דאווענט נישט דארט קיינמאל, זאלסט וויסן, דא אינדרויסן שטייט יעצט א גוי וואס ער קוקט דיר נאך, פרעג איך פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער איך זאג דיר איך ווייס, זיי פארן דיר נאך, זאגט ער צו געדענקסט דו ביסט געפארן ערגעץ, האסט אונז געזאגט דו פארסט ערגעץ אויף אהייאו, עקראן אהייאו, זאג איך יא, זאגט ער זיי האבן אלעס געוויסט און זענען דיר נאכגעפארן, פרעג איך אים וויאזוי האבן זיי געוויסט, זאגט ער מסתם הערן זיי אויס דיין סעלפאון. זיי ווייסן אלעס, אזוי ווי זיי האבן געהאט אריינגעלייגט אמאל א סעלפאון ביי דעם וויקטים וואס האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן, אין זיין קאר איז געווען א סעלפאון די גאנצע צייט, אבער יענער האט געוואוסט, יענער האט מיר געזאגט מען הערט אויס, אבער עס איז נישט געפערליך, מען האט נישט גערעדט וואס מען טאר נישט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, עטס ווייסטס דאך ווי משוגע איך בין, זאג איך זאכן און נאך אום פינף יאר ארום זאגט מען אז ס'איז אמת. קודם האב איך געוואלט זאגן אז עטס ווייסט אז ס'איז געווען יעצט א דאקטער, כ'רעד דערפון גאנץ באריכות, אינעם בעסטן שפיטאל אין מאונט סיני וואס ער האט אין אן עמערדזשענסי רום פארדאופט א צוויי און צוואַנציק יעריג מיידל און ער האט מעסטערבעיטעט אין איר פנים אריין האט אויף איר ארויפגעשפריצט די זאמען ס'אזעלכע חזר'ישע זאכן ס'איז אנבעליוועבל עניוועי היינט דינסטאג קוים האט מען אוועקגענומען אים פון צו זיין א דאקטער שבת האט ער זיך אליינס געמאלדן צו די פאליס און ס'איז שוין געקומען נאך איינער ווען ער האט זיך געמאלדן צו די פאליס און געזאגט אז זי איז אויכעט א וויקטים פון די זעלבע חזירייַ. און ס'וועט נאך קומען מסתם, זארגטס ענק נישט. מען כאפט קיינעם נישט נישט דאס ערשטע מאל, און דאס צווייטע מאל אויך נישט. איך זאג מ'זאל נישט גיין צו א דאקטער אליין זיי זענען אלע חזירים, כאטשיג זענען ער הייסט א קינג דאקטער און איך האלט אז ער איז געווען אויף דראגס און איך וויל ענק זאגן א זאך, איך גיי בעטן אז מען זאל איינפירן אז אין אלע ישיבות און אין אלע חדרים זאלן קינדער נעמען דראג טעסטס, דארף נישט יעדן טעסטן יעדן טאג, באט מען כאפט אן איינעם וואס ער פירט זיך נישט אינגאנצן ווי סדארף צו זיין, טשעק אים אוט, איך האלט מען דארף דאס מאכן אלס א רוטין, און די גאווערמענט טוט באצאלן, אין פאבליק סקולס באצאלן זיי אויך, איך האלט אז א גרויסע פראצענט פון אונזערע בחורים און די קינדער זענען אויף דראגס. ליגעל דראגס וואס די עלטערן באקומען אקסיקאנטן מיט אנדערע אזאלכע מעדיצינען און איך האלט די ישיבה זאל זיך אריינלייגן אין דעם און די תלמוד תורה'ס און געס וואט די מיידל סקולס אויך שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר וויכטיגע זאכן מען זעהט דא דעם מענדעלע חזיר אונז האבן מיר אויך א מענדעלע חזיר נישט נאר מענדעלע טייטלבוים נאר מענדעלע האגער המצרי טאטע האט אים אוועקגעשיקט פון בני ברק ווייל ער איז געווען א חזיר און ער האט נישט געוואלט לערנען געווען אן עזות פנים פארן טאטן אויך, האט ער אים געשיקט וואו? אין דעם גרעסטן מקום הטומאה אין סקווער, און דארטן האט ער געהאט א מחיה, געקענט טון וואס ער האט געוואלט, איז נאך געווען דעם רעבינ'ס שוואגער, און ער איז נאך געווען ווי מען זאגט א וויזשניצער אייניקל, יעצט וועט איר זען וויאזוי ער קישט בחורים מיט יונגלעך, ס'איז א גרויל און אן עקל צו קוקן, דאס איז א סעקס פריק מעניאק, איך בעט די וויזשניצער חברה לאטס ענק אפ פון אים, ס'איז דא איינער הערש לייב הענדלער ער באלאנגט צו די מענדעלע חברה, א חזיר געווען נאך אלס בחור און היינט אויכעט, מ'קאלט מיך אפ אז ער טשעפעט קינדער אין מקווה נאך היינט, וויאזוי מ'קען טשעפען ווייס איך נישט ס'איז דאך דא ווידיאו, קען זיין אין די מקווה איז נישט דא, דער הערש לייב הענדלער איז א דייטשער הונט, זיין טאטע, זיין זיידע זענען געקומען פון דזשערמעני, דער זיי האבן זיך צוגעטשעפעט צום אמרי חיים דארט אין תל אביב. אין תל אביב. דעיס מיט דעם דארף זיך מענדעלע קישן און לעקן אבער נישט מיט דעי קינדער דאס איז א גרויל וויאזוי ער לעקט און קישט דעי קינדער און ער מאכט יעצט בר מצוה א יתום הא איך האט געוואלט וויסן וואס נאך ער טוט מיט דעם יתום צו ער נעמט אים נישט אין די מקווה און ער לערנט אים אויס וויאזוי מ'טובלט זיך ש"י טבילות יעצט איינער קאלט מיך אפ און ער זאגט דו רעדסט וועגן חזקאל טייטלבוים פון וואנעט ווייסטו ווער דער חזיר איז אפשר איז זי איהם נאכגעלאפן. די פראגע איז וויאזוי סקען זיין א מענטש אין זיינע יארן זאל נאכלויפן נאך א ווייבל, אפשר איז זי איהם נאכגעלאפן, איך פארשטיי נישט, נו זי האט דען נישט געקלערט אז איר מאן וועט געוואויר ווערן זי וועט האבן פראבלעמען, עס איז נישט צו פארשטיין. יעצט, אין בני ברק איז געווען א נײַן און צוואַנציק יעריגער בחור וואס האט מאלעסטעט זיין שוועסטער און די טאטע האט געוואוסט, זי האט געשריגן הויך לאמיך אפ און ער האט בשום אופן נישט אפגעלאזט. די טאטע איז געווען אין די אנדערע שטוב אינעם זעלבן הויז און ער האט נאך געסטראשעט דאס מיידל, די טאכטער, אז זי זאל נישט שרייען. יעצט האט מען אים איינגעזעצט, איט דזשאסט טעיקס טיים, ס'איז דא א פעימאס סטארי ס'איז געשען צען יאר צוריק מיט שלמה עמאר איז געווען די רב הראשי, איז בקיצור עפעס א בחור אין בני ברק האט זיך געשריבן מיט זיין טאכטער מיטן אינטערנעט א מחיה געווען צו מיט טעקסט איך ווייס פונקטליך וויאזוי, קיצור דער עלטערע ברודער איז געוואויר געווארן און ער גייט מיט גרויסע צולאזטע האר ער זעט אויס ווי א פערד מ'זעט נישט אויס ווי קיין איד בכלל, איז אראפגעפארן. און געהייסן זי זאל אים הייסן אראפקומען, און פון בני ברק זיי האבן אים אריינגענומען אין א טעקסי, אין א קאר, און זיי האבן אים געטראגן עפעס אין א וואלד, אין א דארף, און מען האט אים אנגעמאקלט די ביינער, מען האט געהאט הינט האבן געביסן, ס'איז געווען א מחיה, און זיי האבן אים אפגעשניטן די פאות, און זיי האבן אים צושניטן דאס קאפל, און נאכדעם האבן זיי אים געזאגט דו'סט באדערן מער מיין שוועסטער, וועל איף דעטס וואט העז טו בי דאן, דעטס וואט איטס גאנא בי דאן. יעצט א דרײַצן יעריג מיידל אין טשיינע, די עלטערן זענען גע'גט, איז איינגעשטאנען ביי א מומען, דער טאטע האט זי אהיימגערופן אויף אפאר טעג, ער האט מיט איר געוואוינט צוויי מאל, זי האט איבערגעלאזט א נאוט אז זי גייט זיך הרג'ען, זי איז ארויף אויף א אַכט און דרײַסיקסטן שטאק, זי איז אראפגעשפרינגען, זי איז גע'הרג'עט געווארן, יעצט האט מען אויפגעפיקט דעם טאטע, די אלע מעשיות איז וויכטיג אז מען דארף זיך אויסלערנען, א ברודער קען ווערן א חזיר, די טאטע וועט אים נישט שטערן, און א אייגענע טאטע קען רעיפן די אייגענע טאכטער, הי דאזענט קעיר וואסערע דעמעדזש ער מאכט מיט איר. און שוין. יעצט, דער שרול העלער, דער איז געווען א חסידישער איד, און ער האט זיך אפגעשוירן די בארד און פאות, ער האט אנגעטון זיין פרוי ווי א שיקסע, רחמנא לצלן, האט יעצט אריינגעגעבן א גאנצע אריכות, פארוואס ער איז געווארן א חוזר לשאלה. רבותי, איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא אסאך מאל ווען מענטשן גט'ן זיך, ס'איז דא ווען זיי וואוינען אינאיינעם, ס'וואלט געווען א מצוה זיי זאלן זיך גט'ן, ס'איז דא ווען זיי געבן קיינמאל נישט קיין ליבשאפט פאר די פרוי, זיי זאגן נישט איי לאוו יו, איי ניד יו, איי עדמייער יו, קיין שום גוט ווארט איז נישט דא. כ'האב געהערט אמאל זייער א גוט ווארט פון א גרויסן תלמיד חכם, ער האט געהייסן הרב רבי אליעזר דוד פאל, ער האט געזאגט, עטס באמערקן, די פרוי איז די וואס זי קומט יעדעס מאל בעטן געלט, איך דארף האבן געלט פאר דעם, פאר דעם, פאר דעם, פאר דעם, איז בקיצור א אינגערמאן דא אמאל האט זיך אמאל באקלאגט, מיין ווייב גיבט אויס דאס גאנצע געלט, זאגט ער, ווייסטו וואס איך מאך מיט דיר א געשעפט, געב גארנישט פאר דיין ווייב, דו גיי קויף איין אלעס, זאג איך, די פרוי איז געשלאגן צוויי מאל, איינמאל איז זי געשלאגן אז זי דארף גיין איינקויפן, צווייטע איז זי געשלאגן אז זי דארף יעדעס מאל בעטן פון דיר געלט איז אדער געסטו איר בדרך כבוד וויפיל זי ברויך אדער גיי דו איינקויפן ווייל ס'איז נישט די ווייב וואס איז די שולד פונקט ווי איינער וואקט אריין אין א פאול בלעימט ער דעם פאול נישט די פאול איז די שולד די פאול איז דארט די גאנצע צייט דו האסט אריינגעוואקט סא די אלע זאכן מוז מען אנהייבן צו פארשטיין אין מעריד לייף יו דאונט דזשאסט געט מעריד ענד יו ליוו איט דיס וועי ס'אזוי ווי ביי די תורה שטייט אם תעזבני יום יומיים אעזבך. פארוואס? ווייל די תורה גייט איין וועג און אז דו גייסט א צווייטן וועג איז יעדן טאג איז צוויי טעג אפארט. די זעלבע איז אין מעריד לייף אויכעט, אז דו'סט נישט וואסערן דיין פלענט יעדן טאג שטארבט עס אפ א טאג, און די סוף גייט זיין אז מ'עט זיך קריגן, און טאמער מ'עט זיך נישט קריגן וועט די קינדער זיין עפעקטעד, און מ'נעמט אהער אסאך מאל די אלע אראפגעפארענע פון וועג. סאך האט צוטון מיט מאלעסטעישן, ס'איז אמת. אבער זייער אסאך האט צוטון ווייל ס'איז נישט געווען קיין שלום בית, זיי האבן צוגעקוקט אזא משוגענעם קיינד אוו לייף, האבן זיי נישט געוואלט מער קענען דאס מין קיינד אוו לייף. איי ביים פרייען איז נאך ארגער? דאס ווייסטו נישט. נאכדעם ווען ער'ט עס אויסטרייען, ער'ט שוין זיין ווי מ'זאגט אויף צרות, אז ער'ט האבן די גאטס און די קארידזש צוריק צו קומען צו צוריק און ווען נישט וועט זיין פארפאלן. יעצט איז געקומען דעם שבת איז געקומען פון אומאן, אה דארט איז שוין געווען שבת, איז געקומען אויף די ברסלב'ער וואטסאפ איז געקומען א מודעה, ס'איז א מורא'דיגע שאנדע דאס, ס'איז מסתם דא דארט נאך אלע שבתים אויכעט, כ'האב דאס מסביר געווען איינעם, זאגן ברסלב האט איינגענומען די וועלט, אז ס'האט נישט קיין שום מין באדערפענישן און פארלענגענישן, ס'פארלאנגט גארנישט, ס'פארלאנגט איין זאך פאר צום רבי'ן אויף ראש השנה און דארט אליין קענסטו אויך טרעפן נקבות פאר ראש השנה און נאך ראש השנה און משכב זכר מיט דראגס, אז ס'פארלאנגט גארנישט איז עס דאס בעסטע חסידות, און איך געהער נאך צו א פלאץ אויכעט, ס'הייסט נאך ברסלב. יעצט, ס'איז געווען אין צייטונג אז אין ענגלאנד האט איינער געשריבן אז מ'האט אים חושד געווען אז ער האט מאלעסטעט איינעם ווייל איינער האט געוואלט נקמה אין אים, ס'האט אים צוגענומען די ביזנעס, זיין רעפיוטעישאן, אלעס, באט ווען ער איז דורכגעגאנגען דעם קאורט איז ארויסגעקומען אז ס'איז שקר די גאנצע מעשה. למעשה איך האב א גרויס הנאה פון דעם, מענטשן זאגן זעהסט מען קען מאכן א מעשה, זאג איך זיכער קען מען, שמעון בן שטח האט געהאט א זון וואס מען האט אים אויך געהארגעט ווייל מען האט צוזאמגעשטעלט צוויי עדות, אלץ האט מען געקענט, איז די וועלט איז נישט דא קיין בלעק ענד ווייט אלעס איז א גרעי עריע, איז למעשה האב איך הנאה ווייל דאס ווייזט אז אמת ס'איז טאקע דא וואס זיי מאכן פאלשע אלעגעישאנס אבער זעהסט דאך מען האט עס געכאפט איז במילא איז האב איך דערפון א גרויס הנאה. יעצט פאריגע וואך האב איך מוחה געווען וועגן די פאלשע קידושין וואס מען האט געמאכט דא אין אמעריקע אן א גט, און דאס האט געמאכט א גרויסע תלמיד חכם פון מעמפיס טענעסי רב גרינבלאט, און דער צווייטער שייגעץ וואס איז אינוואלווד דא איז ר' שמואל קאמינעצקי מיט זיין זון, עניוועי איז ארויסגעקומען א בריוו א מחאה, שוין קומען פון אסאך רבנים, פון רב שטערנבוך, יעצט ארויסגעקומען פון רב סאלאווייטשיק, דער ראש ישיבה פון בריסק זאגט ער אזוי, נפל דבר בישראל ס'איז אריינגעפאלן א מארד ביי אידן באמעריקע התירו אשת איש לשוק רחמנא ליצלן בלא גט זה נבלה ממש וחוץ מעצם הענין שאין רצוני להכנס בזה שבאמת חמור מאוד הרי אף במקום שצריך להכנס להתיר עגונות אפילו ווען מ'דארף מתיר זיין עגונות ישבו רבותינו האחרונים שבעה נקיים עד שהוציאו פסק, וגם בזה לא היה להם די, והתנו ההיתר בהצטרפות עוד גדולים, עס מוזן נאך גדולים מתיר זיין, אזוי ווי איך האב געזאגט פאריגע וואך, דער נודע ביהודה האט זיך געפלאגט אויף זיין רוקן איינגעבויגן און געשריבן תשובות. וכאן עושים כאילו הוא דבר של מה בכך, ס'אזוי ווי ס'איז גארנישט ורשעים במחשך מעשיהם התירו ולא התירו, ווייל מ'האט שוין געפרעגט הרב שמואל זאגט ער איך האב עס נישט מתיר געווען נאר מיין זון, מ'האט געפרעגט זיין זון זאגט ער מיין טאטע האט עס מתיר געווען, מ'האט געפרעגט.

והרי זה אחריות עצומה על כל המשך הדורות באמעריקע, ווייל איינמאל אז ס'האט זיך אנגעהויבן, ער זאגט די זעלבע וואס איך האב געזאגט פאריגע וואך, איך האב נאך זיין בריוו נישט געזען ווייל ס'איז נאך נישט געווען פאריגע וואך, זאגט ער פארוואס כי זה פתח לכל מיני רעבענטשיקעס, בקיצור שיכולים לעשות ככל העולה על רוחם, יעדע רב רב'עלע קען טון וואס ער וויל. הכל בא מהקאלידזש. יעצט וואס ער מיינט אין קאלידזש איז ווייל דער דער זון איז א קאלידזש פראפעסער. ואסור ללמוד אצל ראש ישיבה כזה מ'טאר אפילו נישט לערנען אין די ישיבה פון פילאדעלפיע, דער אנדערער הרב גרינבלאט האט נישט קיין ישיבה, כמבואר ברמבם על הרב שאינו הולך בדרך טובה, און אזוי ווי ס'מבואר ביים רמבם, ווען א רבי גייט אויף שלעכטע וועגן, סאו דאס איז א מחאה פון הרב סאלאווייטשיק. כ'האב ענק געוואלט זאגן אויכעט אז ס'קומט יעצט, מ'בויעט יעצט אין אומאן א פרוי מקווה, איך רעג מיך אזוי אז מ'נוצט פאר פרויען די מקווה און איך ווייס נישט צו ס'דא אפילו מי גשמים, אויב עטס געדענקטס איך האב אלץ געזאגט, איינער קאלט מיך אפ זיי וויסן ס'נישט דא קיין מקווה אין אומאן ס'דא פֿערציק משפחות וואס זיי וואוינען שוין דארטן מ'מוז פארן אדער אויף קיעוו אדער אויף אנדערע פלעצער און געווען אפאר וואכן גרויסע שניי מ'האט נישט געקענט פארן, און ער זאגט מיר ער וואוינט אויך דארטן און ער ווייסט בבירור פון צוויי פרויען וואס זענען נכשל געווארן מיט איסורי נדות ווייל מ'קען נישט פארן, און ווארטן וועט מען נישט ווארטן עטס קענטס דאך די מעשות אז ס'איז פונקט אזוי גרינג אויסצושטרעקן דאס הענט צו עסן כשר'ס וועט מען עסן כשר'ס און ווען נישט וויל איך נישט ענדיגן איז בקיצור דאס איז רוב בעל תשובות עניוועי למעשה זאגט ער מיר מ'גייט בויען יעצט מ'וויל בויען א מקווה און ער דארף האבן פאנדינג און ער וויל איך זאל אים צוהעלפן מיט אלעם וואס מען דארף מאכן, איך האב אים שוין געגעבן געוויסע אינסטראקשענס וואס מען דארף מאכן פאר מען האט נאך אנגעהויבן, און למעשה האב איך אים געזאגט ער ער קען מיך נוצן אונטער די סינס אבער ער וועט מיך נוצן אפישעלי וועט נישט יעדער וועלן געבן געלט, זאגט ער ס'איז נישט אמת, דער וואס האט געגעבן דעם שטח האט געזאגט נאר אז נחום ראזענבערג פירט די זאך ווייל ער מאכט ברוך השם צו די זאך, ער איז די גרעסטער מומחה היינט לויט וויאזוי זיי פארשטייען, אין אומאן האב איך געבויעט די זיבן גרויסע מקוואות. פינף אין קלויז און צוויי אינדרויסן און ברוך השם ס'איז ס'איז נאך היינט פאנקטשענירט עס שוין צען צוועלף יאר און ס'איז שוין ס'האט נישט קיין זחילה ס'איז שוין דורך א לאנגע צייט און ס'פארט יענער האט צו דאס געזאגט נעמט עטץ ראזענבערג איז גוט ווען נישט פארגעסט איך געב נישט דעם שטח עניוועי זאל מען עס דורך שטופן ס'איז שוין דא היינט ידידים פאר ראזענבערג אויכעט כ'מיין בפרט נאך די ברסלב'ער זענען מוראדיגע ידידים מיינע ווייל ר' נחמן האט אויך געליטן פאר דעם זעלבן חטא, ער האט גערעדט פון שמירת הברית, ער האט געזאגט פארן עולם זאלסט וויסן, היט דיך, און אזוי ווי ער האט גערעדט האט מען אים געוואלט באגראבן, ווייל דאס איז דער יסוד, נאך יסוד קומט מלכות, משיח קען נישט קומען נאר ווען דער יסוד איז פארראכטן, אן א יסוד איז נישט דא קיין מלכות. און ליידער וועגן דעם כאפט זיך אין אומאן אריין דאס גרעסטע מיני זנות אויכעט, אונז זעמער באלד אין זעקס טויזענט, און דאס איז יסוד מידה השישית. איז ווער ס'וויל צושטייער געבן איז בארעכטיגט צושטייער געבן, ווער ס'וויל פירן פאליטיק וועט אויס אויסזען אזוי ווי אלע פאליטישאנס, און כ'האב עם געפרעגט וואס איז מיט דעם פיש'ס מקווה, איך האב עם געהאלפן פון א איד טייטלבוים דא אין ווילימסבורג האט עם געגעבן פֿופֿציק טויזענט, און אן אנדערע איד דער וואלדמאן וואס ער געט געלט פאר רוסישע מקווה'ס האט עם געגעבן פֿערציק טויזענט. און ס'איז שוין באלד געדארפט זיין פערטיג די מקווה, וואס איז געשען? ער זאגט ער מיר אז די מקווה איז קיינמאל נישט געפערטיגט געווארן, וואס איז געווען איז אז אזוי, איך האב אים געזאגט לייבי איך וויל ענדיגן די מקווה, יא יא יא יא מארגן נעכט נאכט וועט מען ענדיגן, דערווייל האט ער געזען מען מאכט דא גראב געלט האט ער געקויפט א לאנד מיט דעם מיט אלעם מ'האט געבויעט, שוין דריי פערטל פערטיג, די דאך האב איך שוין אפילו געמאכט כשר מיט די צינורות. האט ער געזאגט ער דארף רופן נאך א מומחה, האט ער גערופן ר' מאיר פוזן, ר' מאיר פוזן האט עס באקוקט, ער האט געזאגט ס'איז שאין כדוגמתו, איך האב געמאכט דארטן אפילו אזא סעפטיק סיסטעם, אלעס האב איך אים אליין דיזיינט, ס'האט אים נישט געקאסט גארנישט, נאכדעם האט ער געזען מ'מאכט געלט האט ער זיך אנגעפיפן, ער דארף נאך ברענגען, ער דארף נאך ברענגען א מעיד, שוין די סוף האט ער עס נישט געמאכט, דער ברודער איז אריינגעפאלן אין גרויסע צרות, ער איז געווען אינוואלווד אין. די שמוץ פון קעשן די געלט מיט דעם מענטש אין ניו דזשערסי, און ער איז געגאנגען זיצן אויף אפאר יאר, און ס'האט אים געקאסט די לויערס דאס גאנצע געלט וואס ער האט גע'גנב'עט פון א מקווה, ווייל איך זאג ענק אלע, מיט מקווה'ס טאר מען זיך נישט שפילן, מען שפילט זיך נישט ארום מיט קיין מקווה'ס. יעצט איך אליינס די וואך האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון דעם מענטש, האט ער אונז מסביר געווען די אלע פראבלעמען וואס דארט גייט פאר, יעדער גנב'עט דארטן, יעדער האט א האטעל, יעדער האט א הכנסת אורחים, יעדער מאכט א מקווה כדי מען זאל האבן אויף וואס צו מאכן געלט, יעדער גנב'עט און נתן מיימאן האט זיך געריסן מיט נחום סאלאטש יארן לאנג. איך האב געמאכט דארט צוויי מקווה'ס אינדרויסן ווייל די ערשטע יאר האט מען נאך נישט געהאט קיין בעסמעדריש, איז געגאנגען דער נחום סאלאטש און ער האט אפגעקויפט דארטן די לאנד און עס איז אריינגעפאלן די מקווה ביי אים ער האט עס אפגעגנב'ט יעדער גנב'עט דארט פאר זיך. ס'איז אזא מין קעראפשען וואס דארט טוט זיך ס'נישט דא דאס גלייכן. כ'האב געטראפן אמאל אמאל אין מירון, אים, מיט דארטן דעם אנדערן ארבייטער פון ועד העולמי, יענער וואוינט אין צפת גראדע, כ'האב אים געזען אין דאס יאר עטליכע מאל, כ'האב נישט געוואלט אפילו צוגיין רעדן צו נעם, כ'האב אים געזאגט פאר דעם נחום סאלאטש, זאלסט וויסן, ווען נישט דו וואלט געווען א כשר'ע מקווה אין אומאן, דערווייל ווער איך געוואויר אז ס'אינגאנצן נישט דא קיין מקווה, זיי האבן עס אפילו נישט געהאלטן פאר די פרויען, נאכדעם וואס זיי האבן צוגעזאגט ס'וועט זיין פאר פרויען, ס'איז שקר מיסודו, ס'איז נישט דא אפילו וואו זיך צו טובל'ען היינט, כאטשיג ס'איז דא אפשר אכצן אדער צוואנציג מקווה'ס. ווייל קיינער איז נישט דארטן צו טון פארן אייבערשטן א טובה, לאזן אויף א גאנץ יאר, ניין יעדער וויל נאר ווען מען קומט ראש השנה מען מאכט אפאר דאלער און מען לויפט ווייטער, איז דא יעצט צוויי אינגעלייט וואס האבן זיך אונטערגענומען אז זיי גייען עס יא בויען און זיי האבן שוין באקומען א שיינעם שטח אויכעט, שוין לאמיר האפן אז ס'וועט זיך אויסלאזן אז ס'וועט זיין א פיינע מקווה. ווייל ער זאגט מיר ער ווייסט בבירור פון צוויי נשים וואס מען האט זיי געפרעגט נאכדעם ווי ביסטו געגאנגען אין מקווה אז ס'איז געווען גרויסע שניי זאגט זי איך בין נישט געגאנגען אין מקווה נו וויאזוי וואוינסטו מיט דיין מאן ליסן ס'איז נישט דא קיין מקווה איז נישט דא נו כ'האב זיי אויך געזאגט כ'האב זיי דערציילט כ'האב געהאט יעצט א מעשה דא אין אמעריקע מיט א רב וואס ער האט נאר איין בעט האב איך זיי געזאגט אויב ס'וועט נישט זיין צוגעשטעלט מיט א געהעריגן מורה הוראה וואס זאל קענען פסק'נען שאלות דארט און וואטשן אויף די מקווה בין איך נישט אינטערעסירט צו האבן קיין שום שייכות דערמיט. איך ביי מיר איז די אלע בויען פון מקוואות נאר א ענין ווען ס'איז דא עפעס אויף וואס צו בויען, איך האב געטראפן א מקווה פון בעל שם הקדוש און געווען מיט ר' בנימין זאב זוסמאן סופר טאהשער רב'ס גבאי, ער האט געוואלט עס אפקויפן און ער האט געוואלט צאלן דאס געלט, ער האט אפילו געוואלט אויפבויען די שול, ס'איז געווען דארטן די ראנשבערגער שול, זאג איך אים ר' בנימין זאב איך האב צוויי ערנסטע פראבלעמען, איין פראבלעם איז אז ס'איז א גרעניץ שטאט און ס'איז דארט דא זנות, קענסט נישט דורכפארן צען מעטער און ס'זאל נישט זיין זעכצן זונות. זאג איך און דאס צווייטע, עס איז א ערנסטע פראבלעם ווייל ס'איז על יד הנהר, ממילא איז אלץ מעיין איז עס נישט אזוי אויסגעהאלטן, דער בעל שם הקדוש האט געזאגט ס'איז הייליג וואסער, פיין, כ'ווייס נישט צו פאר טבילת נדה צו, כ'קען נישט די, פון מעשות קען מען נישט בויען, און אפילו ווען דער בעל שם הקדוש האט דעמאלטס געקענט באשטיין ס'זאל זיין דארט א מקווה ווייל ס'איז נישט געווען אין די געגנט, מיינט נישט אז היינט ווען ס'איז דא פיינע מהודר'דיגע מקווה'ס אז מ'דארף. ניצן א מקווה וואס איז טאקע א מעיין אבער ס'האט א פראבלעם ס'איז על יד הנהר בקיצור איז דעמאלטס איך האב איך בין געווען ביים סקווערער רבי'ן ער'ט לוחץ געווען אז ער'ט שרייבן א בריוו און דער סענעטער און דער קאנגרעסמאן וועט שרייבן בריוו מ'זאל עס צוריק געבן למעשה זיי האבן זיך אויסגעלאכט די טשעכישע לאכן זיך אויס איז קיין געלט האט ער נישט געגעבן צושטייער נישט וואס כ'האב געברויכט זיין געלט נאר ער'ט מיך געשטופט איך זאל עס טון האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז ביים גרעניץ כ'האב מורא די אינגעלייט וועלן געכאפט ווערן אין זנות קאסט פינף דאללער קענסטו דארטן טון וואס די ווילסט. זאגט ער ניין די זכות פון בעל שם די הייליגקייט, עניוועי ס'איז דאך באלאני, די הייליגקייט פון סקווער, דער רבי יעקב יוסף געווען א איד א צדיק יסוד עולם און די גרעסטע מקום זנות איז היינט ליידער אין סקווער, היינט שוין נישט מ'האט עס שוין אביסל געצוימט ברוך השם איך האב געהאט די זכי' אין דעם באט עניוועי איז די איך האב דאס מסביר געווען פאר דעם ר' בנימין זאב די האסט טאקע אסאך געלט די האסט מענטשן פון וועם די נעמסט איך וויל אבער דיר מסביר זיין וואס די פראבלעמען זענען. זאגט ער איך פארשטיי נישט דערצו וועלן מיר רעדן מיטן טאהשער רבי'ן, איך אריין צום טאהשער רבי'ן, איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז א גרעניץ שטאט, דער רבי ווייסט וואס א גרעניץ שטאט איז ווייל ער האט דאך אויך געוואוינט אינדערהיים, א גרעניץ שטאט איז געווען דאס ארגסטע וואס איז דא, עניוועי זאג איך אים איך בין געפארן מיט די קאר יעדע פינף מעטער איז געווען א זונה, און פאר ביליג, ס'קען טאפן אים כמעט, ס'איז געווען דעמאלטס אז ס'איז געפאלן די טויערן, האט דער רבי געזאגט חלילה האב נישט קיין האנט דערין, נאכדעם זאג איך דעם רבי'ן איך האב א הלכה'דיגע פראבלעם אויכעט, און איך האב מסביר געווען וואס די פראבלעם איז אין די הלכה. זאג איך אים, ס'איז דא אין דעם אסאך שיטות, וויפיל ס'הייסט על יד הנהר, איך זעה נישט דעם גרויסן גליק. נאכדעם זאג איך דעם רבי'ן זאל וויסן כ'האב נישט געטראפן דעם ארידזשינעל שטיין אויך נישט, און איינער האט מיר געזאגט וואס האט זיך דארט גע'טובל'ט, ער'ט געהייסן ווייס, ער איז געווען א קעיטערער אין בית רחל, ער האט געזאגט ער האט זיך גע'טובל'ט, און איך זאל וויסן אז ס'איז געווען א בלויע מקווה דער קוואל, און היינט איז נישט קיין בלויע מקווה. און איך האב געליינט דארטן וועגן וויאזוי ס'האט זיך דעוועלאפט די פלאץ. און געשטאנען אז דארט איז געווען א בסיס צבאי, ס'איז געווען א מיליטערישע באזע, און זיי האבן געטרינקען פון דעם וואסער, האט מען עס פארברייטערט, שפעטער האט מען געמאכט א עלעקטרישע פאול אויכעט, און די פאול האט אפגעהארגעט אלעס, סאו איך זאל גיין שפילן א בעל שם הקדוש מקווה מיט סגולות ווען איך האב א פראבלעם אין די הלכה? איך האב דאס אלעס מסביר געווען פארן טאהשער רבי, זאגט ער נחום שאקל דיך אפ, און אים האב איך מיך אפגעשאקלט, און געגאנגען מ'האט דארט געבויעט א מקווה, מען האט אריינגעלייגט מסתם הונדערט טויזענט דאלער, איך גלייב נישט אז זיי האבן א קוואל, און אפילו ווען יא ווייס איך נישט ווי כשר ס'איז. און זיי האבן עס געמאכט אין א שטאט וואס ס'איז סאם דרײַ הונדערט מייל ארום און ארום איז נישט דא קיין פרוי וואס זאל דארפן א מקווה. ס'איז טיף אין די וועלדער אין די טשעכישע וועלדער. פילצן איז די גרעסטע שטאט לעבן דעם, און ס'וואוינען קוים, איך ווייס צו ס'וואוינט א מנין שומרי שבת, און דאס איז אויכעט צוויי שעה אוועק, און ווינטער קען מען נישט צוקומען ווייל ס'איז פיל מיט שניי. סאו איך האב נישט מיט די סגולות גארנישט, איך האב מיט הלכה. מען זעט פיקטשערס די סקווערע רבי שטייט מיט די תפילין, דער קאפ איז, די תפילין איז אויבן נישט אויפן קאפ נאר אויפן שטערן, איז האב איך איינעם געזאגט וואס איז א מין תפילין לייגן דאס, זאגט ער אזוי איז אין סקווער. זאגט מיר איינער אז אין בעלז איז אויך אזוי געווען, און די דברי חיים'ס זון דער שינאווער רב איז געווען א מחותן מיט ר' יהושע'לע בעלזער, און ער האט געזעהן וויאזוי די בעלזער רב טוט אן תפילין, און די דברי חיים'ס זון דער שינאווער רב איז געווען א שארפער, האט ער געזאגט העי דאס איז נישט כשר! האט ער געזאגט אזוי האט מיר מיין טאטע אנגעטוהן די תפילין, האט אים דער שינאווער רב צוריק געפרעגט איז דען אייער טאטע געווען א שולחן ערוך? און דאס איז אלעס נאכדעם וואס ס'ידוע אז דער שינאווער רב האט זיך געהאלטן פאר א בעלזער חסיד פון רב שלומ'קע. איז למעשה די אלע זאכן איך ווייס נישט איך קען נאר דעם שלחן ערוך איך מיין איך קען הלוואי ווען איך קען נאר דארט ווי איך זעה עס איז מנוגד צום שלחן ערוך זוך איך נישט קיין סגולות סא א מענטש האבן אנגעבויעט האט אנגעבויעט א מקווה ווען איך פלעג עס אפערעיטן איז נאכנישט געווען געבויעט כ'האב געזאגט ס'איז נישט קיין קוואל כ'האב געהאט דארט א צעטל אויף דריי שפראכן מ'טאר עס נישט נוצן לנידה סא פרעג איך יעצט די וואס האבן עס געבויעט א האלב יאר צוריק, ווער איז דארט די רב? ווער געט אבאכט אויף די מקווה? אז א פרוי קומט זיך טובל'ן פון פראנקרייך און זי צאלט אפאר טויזנט דאלער, און זי וויל געהאלפן ווערן מיט קינדער, און די לעצטע בדיקה פאר מען גייט אראפ אין צו טבילה דארף מען דאך מאכן דעם זיבעטן טאג א בדיקה, ווער זאגט איר צו ס'איז כשר צו נישט? אה, זי האט שוין אויסגעגעבן אזוינפיל געלט קוקט מען שוין נישט. דאס אלץ איז מכשולות פאר כלל ישראל. עניוועי, יעצט וויל איך נאך צוקומען, נארמאל וויל איך שוין נישט ענטפערן פאר יעדן משוגענעם ווייל ס'איז דא אזויפיל קאלס פון משוגעים, אבער ס'איז דא איינער וואס האט געקאלט דריי מאל און ער האט א פראבלעם מיטן סקולענער רעבן, אים וויל איך יא ענטפערן, ווייל איך וויל אים מסביר זיין, און איך וויל דער עולם זאל פארשטיין אז איך האב נישט קיין פראבלעם צו סקולענער רבי איז א צדיק צו ער איז א רשע, ס'אינטערעסירט מיך נישט, איך געב נישט נישט קיין שכר און נישט קיין עונש, נאר צו פירן א ציבור און צו געבן א מיינונג אין א זאך וואס איז א מורא'דיגע פרצה, ביי כלל ישראל מוז טרייען אפצושטעלן דארף מען האבן א איד א חכם און נישט קיין טיפש און איך וויל אים ענטפערן איך וויל ארויפלייגן וואס ער זאגט און איך וויל אים ענטפערן אויף יעדעס מאל עקסטערע. און אויסער דעם וויל איך אז מען זאל וויסן אז ער איז נישט קיין צדיק ער איז א רשע ער האט צוגעשפארט אין מירון ס'איז געווען דארטן פאר יסומים און ער האט צוגעשפארט אין בני ברק פאר די יסומים און ער האט אריינגענומען געמאכט א ביזנעס דערפון שטערן זיין איידעם, און קיינער זאל מיר נישט פארקויפן אז ער איז א צדיק צו ער איז א רשע, און מיך אינטערעסירט נישט צו ער לייגט תפילין צו נישט, ער איז א פאבליק פיגור, ער נעמט געלט פונעם ציבור, ער פרעסט עס פאר זיך און פאר זיינע קינדער, און ער לאזט נישט איבער פאר חסד לאברהם גארנישט. אפשר יא אפאר פראצענט לאזט ער איבער, באט לאמיר דאס אלעס לייגן אין די זייט, איך וויל דיר מסביר זיין, איך האב נישט צו טון מיט זיין צדקות און מיט זיין רשעות, איך האב צו טון מיט זיין בהמישקייט, אז דער מענטש קען זאגן אז ער גייט זאגן יענעם וועלכן קאפיטל תהלים צו זאגן ער זאל תשובה טון, און ער געט נישט קיין העלפ פאר דעם בחור, און אין די זעלבע צייט לאזט ער יענעם ווייטער דאווענען ביי זיך אין שול, וויל אים נישט פארענטפערן. יעצט, ס'איז איין מענטש וואס ער נעמט זיך אן דריי מאל פארן סקולענער רבין, און יעדעס מאל האקט ער אויף אן אנדערן ענגל, און איך וויל ענטפערן יעדן ענגל. קודם פרעגט ער ווער זענען די רבנים וואס איך שמועס זיך דורך? טענה'ט ווייסט אז איך האב נישט קיין רבנים, קודם ווען איך בין געגאנגען נעמען צעטלעך אז מען מעג איינשפארן די מענטשן איז געווען דרײַצן רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, נאכדעם איז מען ארויסגעקומען מיט הונדערט און זיבן רבנים פלאס די דרײַצן, נאכדעם קומען יעצט כסדר ארויס, טענה'ט ווייסט אז איך האב נישט קיין רבנים, אז ביז יעצט האבן זיי געוואלט זיין באהאלטן וואס זיי האבן מורא געהאט און היינט האבן זיי שוין נישט קיין מורא, און נאך א זאך איך מוז דאך דיר נישט איבערגעבן ווער מיינע רבנים זענען, יעצט אויב דו זעסט אז איך זאג א זאך וואס איז ריכטיג דארפסטו עס מקבל זיין, קבל את האמת ממי שאמרו. אזוי שטייט אין פרק. יעצט דו ווילסט דיך אננעמען פארן סקולענער רבין? דו ווילסט דיך אננעמען? דאס איז א גרויסע עוולה, ווייל דער מענטש האט געבעקט פעדעפיילס און ער בעקט נאך היינט פעדעפיילס, און ביי אים אין שול דאווענען פעדעפיילס. סאו טריי אים נישט צו פארענטפערן. זאג אזוי ער האט געטון אן עוולה. געט א פרעג ווער זענען די רבנים? איז דיינע ביזנעס ווער די רבנים זענען? דו זעהסט אז מען מאלעסטערט קינדער ביסט דאך מודה דאס. נו אז דו זעסט דארף מען עס פארעכטן, ס'איז א חילוק ווער מיינע רבנים זענען, אויף וואס האסטו מורא? ווייל כ'האב געזאגט א שלעכט ווארט אויפן סקולענער רעבין? ער איז דאך ווערד זיין געלט. יעצט רבותי איך וויל איר זאלט אויסהערן ווי איין מענטש וויל זיך אננעמען פארן סקולענער רעבין האט ער דריי מאל צוריק געקאלט און דריי מאל קומט ער ארויס מיט אן אנדערן פונקט, איינמאל אז איך בין נישט משה רבינו, וואס כ'האב קיינמאל נישט געזאגט אז איך בין, און איינמאל אז סקולענער רבין האט מסתם שוין גענומען קער דערפון, וואס. איז שקר, און אויך אז איך בין גוזר אויפן ציבור א גזירה אז מען מוז מיך פאלגן, מוזט מיך נישט פאלגן, איך זאג דיר נאר אן עצה טובה, כל פנים קודם הערטס אויס, דא הייבט זיך אן די ערשטע טעלעפאן וואס ער האט געמאכט, און ער זאגט אז ער האט וואס צו טון מיט די צייט, אבער זעט זיך אויס ער האט נישט וואס צו טון מיט די צייט, ווייל ווען ער האט וואס צו טון מיט די צייט זיצט ער נישט אויף מיין האטליין, ער ווייסט אז איך בין גע'אסר'ט, די האטליין איז גע'אסר'ט, וואס האסטו צו זיצן אויפן האטליין און מיך צו קאלן, נאך און דריי מאל צו קאלן. ליסען, סטאפ די נאנסענס, יעצט הערטס אים אויס, דא קומט דאס ערשטע טעלעפאן וואס ער האט געקאלט. איך האב ברוך השם וואס צו טון מיט די צייט מיינט נישט, אבער אפשר מעגן אונז וויסן איינמאל אויף אלעמאל, וואס וואס האלט איר אז מען דארף אננעמען וואס איר זאגט אזוי ווי א כזה ראה, ווער איז אייער מענטש וואס זאגט אז צו רב צו רבי טאמער מאכט א טעות איר זענט דאך נישט גאט איז אפשר אין אסאך זאכן זענט איר גערעכט אבער טאמער מאכט איר א טעות לאמיר זאגן אויף סקולענער רב אדער רעדן וועגן אנדערע וואס ער האט נישט געדארפט רעדן אדער געוויסע זאכן וואס איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה ווער איז דער רב אדער רבי וואס איר נעמט אן פון אים וואס זאגט אייך ווען איר טוט א טעות? אדער זאל אונז פשוט גלייבן אז איר זענט משה רבינו? ס'הייסט, סקולענער רבי איז גארנישט, אנדערע רבנים זענען גארנישט, קיינער איז גארנישט, נאר ר' נחום ראזענבערג, נאר ער ווייסט אלעס. קען זיין אז אפילו רוב זאכן וואס איר זאגט איז כדאי צו הערן און ס'איז גוט און ס'איז פיין, ס'אלעס וואויל, אבער דער אופן וואס איר מאכט יא,

און דאס וואס ער האט צוגעמאכט איין זאג וואס ער האט אייך געזאגט וועגן דעם וואס האט געזינדיגט אין מקווה, ער וועט אים זאגן וועלכע קאפיטל תהלים צו זאגן. איר קענט נישט ליצנות מאכן פון סקולענער רבי וועגן דעם. איר ווייסט נישט וואס סקולענער רבי האט טאקע געהאלטן און וואס ער האט טאקע געטון און וואס ער האט געהאלטן פון אים. ער האט מסתמא פשוט אפגעמאכט ער וויל אייך נישט זאגן וויל זיך נישט אריינמישן אין וואס ער האט צו טון און וואס ער גייט טון און וואס, ער איז דאך נישט מחיוב אייך צו לאזן וויסן, מיטארבעטן מיט אייך, רעדן מיט אייך, וואס ער האט צו זאגן און וואס ער האט צו טון וועגן יענעם, ער קען עס דאך טון אן אייך לאזן וויסן. איז דאס איז נישט קיין שום ראיה צו רעדן קעגן אים. דא האט איר הערן ווי ער זאגט נאך א טעלעפאן קאל און ער וויל מסביר זיין נאך עניינים וועגן דעם גרויסקייט און דעם הייליגקייט פון סקולענער רעבן און די נידריגקייט פון נחום ראזענבערג. הערט עס אויס, דאס איז די צווייטע קאל.
איך וועל זאגן וועגן דאס וואס איר זאגט דא וועגן סקולענער רעבן, איז פשוט מסביר זיין פארוואס לכאורה זענען זיי גערעכט אז ס'האט נישט קיין שום פשט איר רעדט קעגן סקולענע רבי ווייל וואס ווילט איר, איר זענט א דעה יחידאה פארוואס זאל מען אייך גלייבן די עולם האלט אז סקולענע רבי איז יא א צדיק מ'גלייבט אז ער איז יא א צדיק איז וואס ווילט איר אז אויף אייך האט מען געמאכט א חרם? און איר זענט א דעה יחידאה קומט איר זאגן פון די אייגענע שכל, קומט איר מסביר זיין ווער איז יא א צדיק און ווער נישט קיין צדיק. איר זענט א דעה יחידאה, ממילא כדי אייך צו גלייבן איז דארף מען כופר זיין אין אלע אנדערע ערליכע אידן און גלייבן אז זיי זענען אלע נישט גערעכט, ס'הייסט די וועלט איז נישט גערעכט און נאר ר' נחום ראזענבערג איז גערעכט. ביי די, די זאכן וואס איר זענט גערעכט וואס מען זעהט אז דער עולם זינדיגט אפ און מען טשעפעט קינדער און קיינער טוט גארנישט און אויף וואס זיי זענען קאראפטעד דאס איז א מציאות דאס איז א זאך וואס מען זעהט און שטייט שוין אין ספר ווי אזוי די וועלט וועט אויסזעהן פאר משיח און דאס איז א מציאות אבער קומען זאגן אויף איינעם וואס איז אנגענומען אלץ א ערליך איד אז ער איז נישט קיין ערליך איד, און ווען עס איז א איד וואס זאגט עס וואס איז א דעה יחידאה וואס קען נאר זאגן זאכן פון זיך ווייל ער קען נישט האבן א נארמאלע קשר פון מקבל זיין פון אנדערע ערליכע אידן אנדערע רבנים ווייל זיי זענען דאך אלע קעגן אים איז קענט איר דאך אויך נישט זאגן קיין מקור מיט וועמען און וועלכע נארמאל אנגענומען א ערליכע האלטן און סופארטן אים, און איר קומט זאגן דאס פון זיך אליינס, און ס'איז אנגענומען אין די וועלט אלס ערליכע איד, איז וואס ווילט איר מאכן? ווילט איר מאכן אייערע אויסהערערס כופרים, כופרים אין אלעס נאר נאכגלייבן אין אייערע ווארט אז איר ווייסט בעסער ווי יעדער? איך מיין דאס האט דאך נישט קיין פשט, און ס'דארף דאך נישט זיין אזוי און ס'קען דאך נישט זיין אזוי. איז ביטע לאז די עולם זיי נישט מקלקל זייער אמונה, אז מ'רעדט נאר פון ערליכע אידן, און רעדט נאר וועגן די קעגן די שלעכטס און קעגן די זאכן וואס טויגן נישט, נישט קעגן ערליכע אידן, און טאמער איר מיינט אז ס'איז נישט קיין ערליכע איד, האלט עס צו זיך. ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין אויפטו, ס'קען נאר מקלקל זיין, מתקן זיין קען עס נישט אז יעדע בחור אינגערמאן זאל דארפן דאס הערן, צו איינער איז יא ערליך איז צו נישט ערליך, רעדטס גוטע זאכן, רעדטס פון אויפטון, פון פאזיטיוו, און קעגן די שלעכטס אוודאי, קעגן עבירות, און קעגן אלעס וואס מ'זינדיגט און טוט נישט ריכטיג, און די אייבערשטער זאל העלפן. איר זאלט מצליח זיין כל טוב. יעצט לאמיר עס צעלייגן. דו האסט דא אפאר זאכן. קודם כל האסטו אז איך בין א שיטה יחידאה. איך בין נישט קיין שיטה יחידאה. יעדעס יונגעל אין די גאס וועט דיך זאגן אז ער איז דורך געגאנגען די תלמוד תורה, איז ער געווארן גערירט אדער ביי די זיבעטע קלאס אדער ביי די זעקסטע אדער ביי די פיפטע. דארפסט גארנישט גלייבן. יעדער זאגט ס'איז אמת. און וואס הייסט איך בין א שיטה יחידאה? איך בין א מענטש וואס איך שריי ארויס. היינט שרייט שוין יעדער מיט. און נאכדעם זאגסטו אז די רבנים זענען קאראפטעד. דו ביסט מודה זענען קאראפטעד. נו וואס ווילסטו אז מ'זאל גלייבן אין זיי? כ'פארשטיי נישט. און נאכדעם זאגסטו אז מ'דארף האבן פון וועם מ'איז מקבל. איך האב אויך מקבל געווען פון גרויסע גדולי הדור. קודם האב איך הוראה נאך פון ר' פנחס עפשטיין. כ'האב הוראה פון בעלזן. און אויסער דעם האב איך מקבל געווען די הנהגה פון. צענדליגע גדולי הדור, בין ארום געפארן מאכן מקוואות, איך האב געפסקנט מראות, איך האב פארראכטן מקוואות, איך האב גע'פסל'ט מקוואות, איך האב פארראכטן די שחיטה אין ספעין און אין אנדערע פלעצער, איך האב צוגעזעהן זאכן, איך האב מיך אריינגעלייגט אין יעדע זאך, סא יעצט ווייל איך רעד אויפן סקוקולענע רעבן האסטו א פראבלעם, צו איך רעד אויפן סקווער, דו זאגסט ער איז אן ערליכער איד, איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען דארט גייט פלאצן די באמבע, וועסטו זען אז נײַנציק פראצענט וועט אוועקוואקן פון דארט זיי זאגן אונז וויל מיר נישט האבן קיין חלק מיט דעם גאנצע סקווער קאראפשן וואס דארט איז פארגעגאנגען יעדער מלמד האט זיך מיר מודה געווען זענען געקומען אויף פרייוואט וויינען ווען נישט איר שיק איך נישט מיינע קינדער אין חדר דו ווייסט וואס דארט האט זיך אפגעטון הערשי ברייער האט יעדע נאכט מאלעסטעט פיר פינעף קינדער ער האט ארויס גענומען פון זיי זערע אויפן פלאץ ווי די רעבע זיצט. און נאכדעם האט זיך די רבי אריינגעזעצט דארט. עס איז נישט זאכן וואס איז סודות. האב איך דיר זאגן, סקווער וואלט מיך אראפגערוימט ווען זיי ווייסן ס'איז נישט אמת, זיי ווילן אז מען זאל פאררעכטן. ס'איז דא אפאר נאנטע פון רעבן וואס ווילן מען זאל היטן דעם רעבן'ס כבוד אויך. איז במילא ס'איז נישט קיין שקר, ס'איז נישט קיין שיטה יחידאה, און דו ווילסט אז דער עולם זאל ווערן כופרים צו נישט כופרים, וואס וואס האבן זיי אז זיי זענען כופרים אדער נישט כופרים? ס'מוז קומען א פונקט ווען א איד זאגט פארן רעבן, רבי ביסט עובר אויף די תורה, און אונז האבן מיר נישט מיט דיר קיין שייכות, און אויסער דעם בין איך א סאטמארע תלמיד און כ'האב געלערנט אין בני אמרי חיים אין וויזשניץ, און כ'האב געהאט אסאך רבנים וואס כ'האב מקבל געווען פון זיי, כ'האב א צעטל פון בני ברק איז דא איינער צביקה קליין וואס ער איז אריין מיט מיר צו רב אלישיב האט מיר געגעבן א בריוו וואס איך מעג פסק'נען און רעדן פאר חתן כלות און פאר יונגעלייט, הגם ברוך השם היינט איז אכשר דרא, ס'איז געווען יעצט איינער געפרעגט דעם רב הראשי צו ער מעג רעדן פאר פרויען האט ער געזאגט חס ושלום האט ער ארויסגעגעבן א בריוו אז קיין שום פרוי טאר נישט הערן פון א מאן פעיס טו פעיס נישט הלכות נידה נישט הלכות טהרה נישט הלכות קדושה לאז זיי זעהן וויאזוי דער דור זעהט אויס דו ביסט נאכנישט געקומען צו די הכרה כ'ווייס נישט וואס דו טוסט פאר פרנסה נאר קום און זיץ דא אין מיין אפיס איין טאג וועסטו זעהן וואס דא גייט פאר. דער ערשטער מענטש וואס האט מיך גראד געבעקט, כאטשיג כ'האב צאמגערעדט אויף ר' מאטעלע'ן איז געווען מיין פירסט קאזין. פרעגט אים יעדער ביסט משוגע? רעדט איך אויפן רעבען זאגט ער קום און וועסטו אויפהייבן דעם שומרים טעלעפאן איין טאג וועסטו זעהן אז ער איז גערעכט. דאס איז נאך געווען ווען ס'איז נאך נישט געווען קיין סעקשועל אביוז אין די קאמיוניטי אין קלאמפישן. סאו וואס דארף מען האבן אמונה? אז מ'הא דער סקווערער רבי האט געהייסן א בחור זאל גיין אנצינדן א איד און אים הרג'ענען אויף טויט דארף מען האבן אמונה אז מ'זאל עס טוהן? די. פערד וואס דו ביסט, איך זעה ביסט אזא פערד ווי דער סקולענער רבי. יעצט, דו קומסט אן אז מ'האט מיך געלייגט אין חרם, איך וויל דיך עפעס פרעגן, וויפיל איז דער חרם מעלה און מוריד? מ'האט מיך גערופן? ס'האט זיך איינער אראפגעזעצט מיט מיר? א חרם דארף מען יענעם רופן בפניו און מ'דארף אים ווארענען, נישט וואס איך וואלט געפאלגט, נאר איך וואלט עט ליעסט איבערגעוויזן די רבנים אז זיי זאלן נישט אונטערשרייבן, אזוי ווי כ'האב. איבערצייגט פארן ווינער רב ער זאל נישט אונטערשרייבן איז במילא מ'האט געלייגט אין חרם איך מיין ווייל זיי האבן געשריבן פאשקווילן דאס מיינט עפעס דאס איז היינט עפעס מחייב מארגן ציען זיי צוריק נאכדעם זאגן זיי זיי האבן באקומען געלט און אן אנדערער זאגט אז מ'האט געלייגט זיין חתימה שלא ברשות אזוי האבן זיי געטוהן מיטן בעלזער אויכעט געגאנגען קודם זיי האבן אים געוואלט באגראבן דערווייל צוביסלעך באגראבט ער יעדן, ער וואקסט און וואקסט, קיין עין הרע, ער האט עס אין די האנט, די אייבערשטער זאל אים געבן אריכות ימים ושנים, ווייל ווען ער גייט צומאכן די אויגן, גייען זיי אזוי זיין פונקט ווי חיות, פונקט ווי סאטמאר, אבער למעשה, ע ע, איך בין א שיטה יחידאה, און מ'האט מיך געלייגט אין חרם, מיך האט געלייגט אין חרם דעם סקולענער רבינ'ס זון, דער אפגעפרעגטער שייגעץ, וואס ער וואוינט אין מאנטריאל, און ער באקומט געלט פון פערלמוטער, און דער פערלמוטער איז א שותף מיט די רציחה דא פון שטארק, און די חברה האבן מיך געלייגט אין חרם. און ווער נאך? זיין מאיר לייב פיליפ וואס ער האט געמאכט משכב זכר מיט חזקל טייטלבוים'ס ברודער, און דארטן דער גאלאנטער חזר וואס ער האט געמאכט משכב זכר אין זיין מקווה און אפגעהארגעט קינדער און ער קען נישט טרעפן יעצט קיין שידוך, סא דו האסט א פראבלעם מיט דעם חרם? הייסט ס'איז א שיטה יחידאה? כ'וויל דיך פרעגן נאך א זאך, איך וויל ביי דיר זיך קומען לערנען, דו האסט קינדער? דו ווייסט מען דארף אויף זיי וואטשן? סאו לאמיר הערן וואס דו האסט צו פארקויפן. א לאו-לייף וואס דו ביסט. ער האט וואס צו טון מיט די צייט, נאר ער מאכט זיך משוגע. קודם טארסטו נישט אויסהערן בכלל דעם האטליין, אבער ביסט א סקולענער חסיד. קודם רעדט ער אויף אים, און נאכדעם זיין זון האט אונטערגעשריבן. יעצט וויל איך דיר זאגן. זאגסט מורא'דיגע גוטע ווערטער, קען זיין ער האט גענומען קער אן א דעם ער זאל מיר זאגן, ער מוז מיר נישט זאגן, וויל איך דיר זאגן, איך האב געשיקט דעם בחור פאר טעראפי, ער איז נאך יעצט אויף טעראפי, איך קען דיר נישט זאגן ווי ווייל ס'איז דא א היפא לאו, און דער בחור איז נעבעך טויט צומישט, און דער חזר דאווענט ווייטער ביים סקולענער רבי'ן און ער איז זיכער מכשיל נאך קינדער, און עס קען זיין מכשיל סקולענער רבי'ן אויך, היינט בין איך שוין נישט זיכער אויף גארנישט, ווען דער גאלאנטער חזר גייט ווערן אלט נאך צען יאר ארום וועט מען נאך זאגן הקדוש וטהור ער האט געמאכט א פירוש אויפן זוהר. סאו איך וויל דיר זאגן ער האט נישט גענומען קער נישט אויפן וויקטים און נישט אויפן מאלעסטער און כ'האב באמת הנאה אז דאס האט אנגערירט די נקודה ווייל דא וויל איך דיר מסביר זיין איך בין געווען אינוואלווד איך האב געראטעוועט דאס קינד כ'טריי אים צו ראטעווען כ'ווייס נישט וויפיל מ'וועט אים סוף כל סוף קענען ראטעווען דער חזר איז ווייטער ביי אים אין בית מדרש און ס'איז מסתם דא נאך חזירים אויכעט ווייל איבעראל ווי ס'איז דא א צומישטע קהילה מיט א רבי'ן און מ'דארף נישט קומען דאווענען צי כדומה מ'קען זיין א חסיד איז עס זעצן זיי זיך אריין אין אזאלכע בתי מדרשים, און דאס וואס דו זאגסט ער וויל מיר נישט זאגן, איך דארף נישט ער זאל מיר זאגן, איך ווייס ער האט נישט גענומען קער אויף קיינעם, נישט נישט אויפן וויקטים און נישט אויפן מאלעסטער, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ווען ער וויל נעמען קער ווייסט ער אויך נישט וויאזוי צו נעמען קער, ווער ס'זיצט אויף מיין האטליין שוין די לעצטע זיבן אכט יאר הייבט אן צו האבן א השגה וויאזוי מ'גייט צו צו אזא זאך, אבער וואו פארשטייט ער צו דעם, ער זיצט אויף מיין האטליין דען? ער איז דאך ביזי גענעצן און פאפן א גאנצן טאג, און ביינאכט האט ער סליפינג עפניע, איין סליפינג פיל קען אים אויסהעלפן. עניוועי, סאו אז דו ווילסט דיך אננעמען מוזטו קומען מיט קאנקרעט זאכן. איך ווייס ער האט גענומען קער, דעמאלטס זאג איך איך הייב מיר די הענט. איך ווייס אבער ער האט נישט גענומען קער, סאו במילא נישטא וואס זיך צו הייבן די הענט דא. און ווען דו ווייסט ער האט גענומען קער, נעמסטו דיך אן פאר אים. אבער דו ווייסט דאך אויך נישט, דו זאגסט נאר אז ער מוז מיר נישט זאגן. סאו די מינע זאכן, דאס איז גארנישט ווערד.

אימוי, ער האט נישט קיין קישוי אבר, ער איז א קדוש וטהור. שטעל דיר פאר, סא וויאזוי האט ער געהאט די קינדער? זעהט אויס זיי זענען פון די שכנים, זיי זאגן אז דער רבי, דער סקווער רבי איז געווען פֿופֿציק יאר א קדוש און א פרוש, ווען איינער מאכט צאם דעם חשבון, ער איז זיבעציק יעצט, און אז ער איז פֿופֿציק א קדוש און א פרוש, נו ווען האט ער געהאט די קינדער? סא זעהט אויס די רעבעצן האט מזנה געווען, קען זיין מיט הערשי ברייער. דא עט איר הערן ווי איינער רופט אריין, ס'איז א מאן, מען האט נאר געטוישט דאס קול ווייל מען וויל יענעם פראטעקטן די איידענטיטי, און ער באקלאגט זיך אז ס'איז א אומגליק וויאזוי מען לערנט מיט די יונגעלייט, און ס'איז אן אומגליק וויאזוי מען לערנט מיט די חתנים, און ס'איז אן אומגליק וויאזוי מען פאלאוט אפ מיט זיי, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל קומען אפילו צו די שיעורים, ס'זיצן אלטע אידן מיט לאנגע ווייסע בערד ווייל זיי ווילן אנברענגען דעם מוצאי שבת ערגעץ.

כ'וויל דיר זאגן, זלמן לייב איז א אפגעפרעגטער שייגעץ אסאך יארן, איך האב שוין געהאט אים אויפן האטליין. זלמן לייב פיליפ איז א אנגעפרעסענער בעל גאווה. מיר האט דערציילט אודווארער רב אז ס'איז געוען א אינגערמאן ס'האט זיך געמוטשעט מיט דם בתולים און אודווארער רב האט אים מתיר געוען וואס צו טוהן. איז געגאנגען דער אינגערמאן און ער זאגט פאר זלמן לייבן איך בין געוען ביים אודווארער רב און ער האט אלעס מתיר געווען. איז געגאנגען זלמן לייב פיליפ, אזוי האט מיר פארציילט אודווארער רב און זיין זוהן, דער היינטיגער אודווארער רב הרב שמואל דוד איז דארט געזעסן און ער האט געזאגט אז זלמן לייב זאגט פארן אודווארער רב הערט אויס אז איך זאג אז א זאך איז אסור און אז איר זאגט ס'איז מותר ברעכט איר דאך מיך אונטער, זאגט אים אודווארער רב ווער ביסטו? ביסט בסך הכל א ראציגער סמארקאטש א אינגערמאן און אז איך ברעך דיך אונטער? דו דארפסט דיך קודם אויסלערנען פסק'נען. דאס איז די גאנצע וועג וויאזוי מען פירט היינט די אלע זאכן, סאו איך האב נישט פאר אים קיין שום דרך ארץ, איך האב אים אמאל אריינגעשיקט א וסתות צעטל מיט א אינגערמאן, איך האב דאך נישט געוואלט גיין, ווייל ווען איך גיי ווייסט ער דאך עפעס טויג נישט, און ער האט זיך טועה געווען, און ער האט עס ארויף געשריבן פאלש, און איך קום אריין צוויי מינוט שפעטער און זאג אים האסט דיך טועה געווען, דאס איז דאך א געהעריגע וסת הפלגה בסירוג, און דא איז א וסת הפלגה בדילוג, זאגט ער אוי אוי אוי אוי האט א געשן געב שנעל דאס צעטל, זאג איך אין קעשענע עס אוועק לייגן, דו לאו לייף וואס דו ביסט. ער לאזט זיך אפ מיט דעם דיין. ס'איז קיינער נישט בעסער. ווען מ'האט געכאפט טרייפע פלייש אין ירושלים, האט טובי' חוטא זונטאג מאנטאג געזאגט ס'איז אויך כשר. יעצט וויל איך אז זאלטס אויסהערן נאך איינעם וואס ער האט אריינגערופן, און ס'איז זייער וויכטיג פארן לימוד, וועגן דעם לייג איך אים ארויף. ער רעדט דא אויף צו ביאה שלא כדרכה איז מען נהנה צו ס'איז, לויט דעם קומט אויס אז ס'איז נישט קיין קנין, ער ברענגט צו גוטע מראה מקומות, ס'איז ריכטיג. כ'האב געזאגט, ס'דא דריי שיטות פון ביאה שלא כדרכה.

עיין היטב באופן די רייסעק פאר חב ד. איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס כ'האב געהאט. כ'האב געהאט א מעשה אזוי. איך פלעג לערנען די חתנים ווען איך האב געלערנט האב איך געלערנט מיט א דאלי. ווייל די פלאץ פון ווי מ'גייט ארויס קטנים און גדולים ביי פרוי איז אפשר א האלב אבער א דריי פערטל אינטש געריקט. און מען לערנט דעם חתן, ס'איז דא עפעס א לאך, א מעשה, א בוידעם, דעם כלה זאגט מען אויך עפעס א לאך, מען זאגט אז די כלה זאל צושטעלן דעם אבר פון חתן צום לאך, יעצט ניין אוט אוו טען טיימס האט זי נישט קיין לאך, ווייל אויב זי איז א אפגעהיטענע ערליכע אידישע טאכטער האט זי בתולים, זי האט נישט קיין לאך, און זי ווייסט אפילו נישט ווי מען מאכט די בדיקה, און ס'איז געווען צענליגע מאל וואס זיי האבן געמאכט די בדיקה דארט ווי מען איז מוציא רעי, ווי מען גייט גדולים, ס'איז געווען א גרויסער חורבן. און איך האב גענומען א דאל, איך האב אלעס געוויזן, און איך האב געזאגט דעם יונגערמאן זאל עס וויסן, זאל זיין בקי ווי די לאך איז, און ארום דעם לאך איז דא האר, אלעס האב איך אים פונקטליך מסביר געווען, אמאל שניידט זי אפ די האר, וועגן חציצות, אבער זאלסט וויסן וואס דא גייט פאר. הרב הגאון הצדיק רבי אברהם לייטנער איז עס געוואויר געווארן, מען האט עס אים פארציילט, אמאל דאך נאך געווען רבנים וואס מען האט געקענט מיט זיי רעדן, האט ער מיך געלאזט רופן, ער האט געזאגט איך בין נישט מסכים, איך וויל זאלסט אויפהערן, שוין, אז איר זענט נישט מסכים וועל איך נישט טון אזוי, איך מיין איך פאלג דאך רבנים. כ'פאלג נישט יעדע בהמה, אבער רבנים פאלג איך. כ'וועל נישט פאלגן דעם ווינער רב, וועט מיר הייסן איך זאל אראפנעמען משה אלי' טייטלבוים, ווייל סוף כל סוף איך האלט ער דארף יא זיין דארט. עניוועי, און אונז לויפן אים נאך יעצט אויכעט, אונז וויסן אונז רודף'ן אים ביז מען וועט אים אהערברענגען, אם ירצה השם. עניוועי, יעצט לאמיר צוריקגיין דא צו די זאך. צוויי יאר שפעטער רופט מיך אפ הרב הצדיק ר' אברהם קום אריבער איך וויל מיט דיר רעדן. זאגט ער איך וויל זען די דאלי וואס דו האסט געלערנט מיט. כ'האב געברענגט די דאלי. ס'איז זייער א צניעות'דיגע דאלי, ס'האט נישט קיין האר, ס'האט נישט קיין גרויסע לעכער, ס'ווייזט נאר בעיסיקס. זאגט ער איך וויל זאלסט ווייטער אנהייבן צו לערנען מיט א דאלי, אזוי האט ער מיר געזאגט. פרעג איך אים פארוואס, וואס איז געשען? ציילט ער מיר אז א אינגערמאן האט צוויי יאר נישט געהאט קיין קינדער און ער האלט זיך אין איין מזכיר זיין, און ס'איז ס'איז א פראבלעם, ער האט נישט קיין קינדער. רבי אברהם האט אים אהער גענומען פונקטליך איז ער געוואויר געווארן אז ער וואוינט שלא כדרכה, ער וואוינט געהעריג נישט ווי מ'דארף צו וואוינען. יעצט איך האב מוסר געזאגט פאר רבי אברהם'ן אויב איר זענט א מורה הוראה איז פשט אז איר מאכט די בדיקות אויך שלא כדרכה, זאג איך איך בין נישט אזא דזשיניעס ווי איר און איך בין נישט אזא אלטער מורה הוראה ווי איר, איך וואלט עס גראד געזען, איך וואלט עס גראד געזען. מ'האט דערציילט דער דעברעצינער רב געווען אזא מומחה, איינער האט געמאכט אמאל א בדיקה האט ער געזאגט זאג דיין פרוי זאל שוין גיין צום דאקטער ווייל ער האט געזען אויפן בלוט אז ס'טויג עפעס נישט, דאס קען מען זען. כ'וועל לערנען אם ירצה השם הלכות נדה ביז א וואך צוויי האף איך אנצוהייבן, כ'וועל זאגן ווי אזוי מ'מאכט פונקטליך א בדיקה און א מוך דחוק, ווען איינער איז אן ערנסטע מורה הוראה קען ער זען צו זי האט געמאכט גוט צו נישט, זאגט מיר מאנטעווידעא רב איך וויל זאלסט ווייטער לערנען ווייל דא איז געווען די פראבלעם, א אינגערמאן האט נישט געוואוסט וואס און ווען און מ'האט געוואוינט שלא כדרכה. צוויי יאר זאג איך פאר רבי אברהם'ן זי האט יעצט געפרעגט א שאלה במילא איז זי דאך אסור לבעלה און קען איך דאך נישט זאגן כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקיף יצריה אן אשה נדה מעג מען זיך מייחד זיין פארוואס ווייל כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקיף יצריה טאמער ס'איז אבער א חופת נידה איז הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים איז שיקט מען אהיים געווענטליך א קינד זאל מיט זיי שלאפן ס'דא אסאך וועגן וויאזוי מ'טוט עס אבער נישט דאס איז יעצט דער ציל. דער ציל איז, זאג איך פאר אים, וויבאלד עס איז א ביאה שלא כדרכה, נישט דא קיין הנאה, פארקערט ס'איז דא א מורא'דיגע צער, מילא ס'איז דא א מורא'דיגע צער, איז דארף זי יעצט אהיים גיין שלאפן צו אירע עלטערן און ער צו זיין, אדער מ'זאל שיקן א שומר, זאגט ער, זעסט, כ'האב דאס נישט געכאפט, דו ביסט א מורא'דיגער בר דעת, און ער האט טאקע גע'פסק'נט אז זיי טארן נישט שלאפן אינאיינעם ביז זי רייניגט זיך נישט און ביז זיי וואוינען כדרכה, סאו דא זאגט א אינגערמאן אינטערעסאנטע מראה מקומות. האב איך געוואלט איר זאלט עס אויסהערן. יעצט וויל איך ענק דערציילן נאך א מעשה. ס'איז געווען א ראש ישיבה'ס א זין מיט א ראש ישיבה'ס א טאכטער, און זיי האבן זיך משדך געווען, און זענען געווארן מאן און ווייב, דאס איז געווען אין ארץ ישראל, און מ'האט זיך אויך גארנישט אויסגעלערנט, ס'איז אדורך געגאנגען צוויי יאר, צו נאך אביסל לענגער, און זיי האבן אויך נישט געהאט קיין קינדער, בקיצור מ'האט אנגעהויבן צו זען וואס דא גייט פאר, איז מען געוואויר געווארן אז אזוי ווי מ'האט זיך נישט געלערנט, נישט מיטן אינגערמאן נישט מיטן ווייבל, ווייל ס'איז דאך פרומע ראש ישיבה'שע חברה, האבן זיי ממילא געזען אין די ספרים אז. אז פרייטאג צונאכטס איז איז א זמן עונה, מען גייט מיטן ווייב אין בעט, ער איז געשלאפן און זי איז געשלאפן און זיי האבן זיך גוט אויסגעשלאפן צוויי צו דריי יאר, און איך וויל ענק זאגן ס'הייסט תשמיש המיטה, וואסערע מין תשמיש המיטה? ס'דארף הייסן עונה אדער ביה, וואס איז תשמיש המיטה? האט מיר געזאגט אמאל א ראש ישיבה מיט אסאך יארן צוריק אז א יונגערמאן האט נישט וואס צו שלאפן אין א בעט טאמער די פרוי איז נישט ריין, טאמער ער האלט נישט ביי עונה טאר ער בכלל נישט שלאפן אין א בעט, ווייל ס'קומט צו צו קישוי אבר מיט הרהורים רעים מיט אלעם תשמיש המיטה מיינט אז דעמאלטס ווען די פרוי איז ריין און ער האלט ביים טון עונה האט ער דעם תשמיש פון די מיטה ער מעג באדינען זיך מיטן בעט וויל איך ענק פארציילן כ'האב עס ענק שוין אמאל פארציילט כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין ספעין כ'בין אריין צום רב אין בעדרום כ'האב עס באקוקט ער האט איין גרויסן בעט זאג איך דעם רב איך קען דיר נישט מאכן א מקווה ווייל דו ביסט נישט באגלייבט אויף טהרה הייבט ער אן צו שעלטן ספרד'ישע קללות, דו אשכנטוזי וואס דו ביסט, ווען מיין ווייב איז נישט ריין שלאף איך נישט אין קיין בעט אינגאנצן, איך שלאף אין די קאך אונטערן אויוועלע, האב איך געזאגט רבי דו ביסט דער איינציגער רב וואס דו האסט מיך נאך מנצח געווען ביז יעצט, קיין שום רב האט מיך נישט מנצח געווען, אבער למעשה גערעכט איז ער נישט געווען ווייל ס'איז דא אן ענין פון מראית עין, ס'איז געווען אמאל א בן תורה וואס ער האט געהאט איין בעט, און א חבר איז אים געקומען וויזיטן און ער האט געזען ס'איז דא איין בעט אין בעדרום, האט ער אים געזאגט, וואס הייסט, וויאזוי וויאזוי ערלויבסטו דיר אזוי צו שלאפן? זאגט ער, איך מעג שוין. דאס טייטש זיין פרוי זעהט שוין נישט די וועסט, און גייט שוין נישט אין מקווה, איך מעג שוין. זאגט ער אים, שטעל אויס א גרויסן צעטל, איך מעג שוין, זאלן דיינע קינדער דאס ליינען, דיינע אייניקלעך, און זאלן וויסן אז דער זיידע איז נישט געווען קיין בעל עבירה. און דער אמת איז דער איד איז נישט גערעכט, ווייל דער ווען דער איד ווייסט ווען אז ס'איז דא א כלל כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין איז אפילו בחדרי חדרים איז אסור, סא קענסטו דאך ארויס שטעלן א צעטל איך מעג, דער תירוץ איז רבותי אז עטס עטס ענק פירן ערליך, דעמאלטס עלן די קינדער דאס זעהן, און אז עטס עטס ענק פירן ווי שקצים, עלן די קינדער זאגן מיין טאטע איז אזוי געשלאפן מיט מיין מאמע, מיין זיידע און מיין באבע. יעצט, די אלטע אידן דערציילן אז אפילו אינדערהיים די גוים האבן אויך געהאט צוויי בעטן נישט איין בעט ווייל עס איז אזוי געווען יעדער האט געוויסט מען דארף האבן זיין פרייוועסי די דארפס פויערן די האבן געהאט איין בעט כ'האב יעצט געליינט אין א צייטונג אויפן טמא'נעם אינטערנעט איז עס געווען אז די אלע קינדער וואס זיי שלאפן דאבלס און טריפלס ווייסט קליינע קינדער מ'מיינט דאך אַז מע קען זײ אַרײַנפּאַקן אין די בעטן, שרײַבן זײ, די קינדער שלאָפֿן זיך קײן מאָל נישט אױס און די קינדער זענען מוראדיק נערװעז, און דאָס מאַכט זײ, אַז אױף דער עלטער קענען זײ נישט האָבן קײן ישוב-הדעת. אַזױ געשטאַנען. מע רעדט דאָ פֿון גױים, מע לײגט אַרײַן אַ קינד, צװײ ייִנגלעך, צי צװײ מײדלעך. יעדער מוז האָבן זײַן פּרײװעסי, ער זאָל זיך קענען, װי מע זאָגט, אױסטרעטשן און טראַכטן, און ער דאַרף זיך נישט זאָרגן, אַז יענער גיט אים אַ שטופ אריין די פיס אין מויל אריין, יו ניד יור פרייוועסי, דען שטעל דיר פאר ווי מען האלט אז אפילו קליינע קינדער ווערן בארירט מיט דעם, כל שכן נאך מ'איז עלטערע מענטשן, מ'איז שוין לאמיר זאגן צוואנציג, פינף און צוואנציג, יעדער וויל זיך האבן זיין גוד נייטס אוו סליפ, יעדער האט אנדערע דאגות און אנדערע פראבלעמען, סאו איף יו סליפ ביי יורסעלף, שלאפט מען זיך בעסער אויס אויך. סאו דאס איז אויכעט וואס מען זעהט ווי די הייליגע תורה איז א תורת חיים, ס'איז א אמת ושלום אהבו, און אזוי זאל מען זיך פירן. און איך זאג שוין לאנג מען טאר נישט לייגן צוויי קינדער אין א בעט אויך נישט, ווייל ממה נפשך, לייגסט א יונגל מיט א מיידל איז דאך זנות, לייגסטו צוויי יונגלעך קומט מען צו צו משכב זכר, און צו נאך אנדערע עבירות. לייגסטו אי א מיידל מיט א מיידל קומט מען צו צו שמואל דעם אבוה דשמואל זיין פראבלעם אז די מיידלעך לערנען זיך אויס וויאזוי מען האגט א באדי סאו עט די ענד אוו די דעי פארסטו נישט גוט סאו לייגטס אריין נאך געלט אין ווילימסבורג קויפטס פאר צוויי מיליאן דאלערדיגע דירות צאלטס פֿינף טויזנט דאלער רענט און ס'שלאפן פֿיר פֿינף קינדער אין איין בעדרום אזוי ווי מאה שערים און מיט דעם איז ארויסגעקומען אז אז פאפענהיים'ס שוועגערין האט זיך נעבעך געגעט ווייל דער ברודער אירער האט ווען ער איז געווען א יונגע א בר מצוה אינגל האט ער מיט איר געוואוינט שטעל דיר פאר ער איז געווען פון די ר' אהרעלעך האהאהא. יעצט נאך די מעשה האט זיך דער ראש ישיבה אויסגעלערנט און ער האט אנגעהויבן צו פארפירן אז מען דארף רעדן מיט חתנים און מען דארף רעדן מיט די אינגעלייט און מען דארף רעדן מיט די כלות און מען דארף רעדן מיט די ווייבער אוודאי פארשטייט זיך א מאן צו רעדן צו מענער און א פרוי צו פרויען נישט איבערדרייען ונהפוך הוא אזוי ווי אין סאטמאר נחמיה וועבערמאן איז א זכר און ער רעדט מיט די נקבות. דער אמת איז איך בלעים שוין נישט היינט סאטמאר, ווייל קען זיין נחמיה האט זיך געוואלט מאכן פאר א נקבה, איך ווייס שוין היינט גארנישט, ס'קומען ארויס אזאלכע פאני זאכן אז אונז זעמער שוין נישט קלאר. באט עניוועי, ס'האט גענומען א ביטערע פרשה ס'זאל זיך לערנען, ווייל ווער ווייסט וויפיל נאך אינגעלייט און וויפיל נאך אינגע ווייבלעך זענען אזוי נעבעך אנגעברענגט זייערע יארן און מען האט געוואוינט שלא כדרכו אויך. וואס דאס איז נישט וואס דער אייבערשטער וויל און פון דעם קומט נישט קיין קינדער. יעצט הערטס אויס נאך איינער.

יונגלעך און מיט מיידלעך, איך זאג דאך דאס די גאנצע צייט, מען דארף רעדן און רעדן און רעדן, ס'איז דא יעצט א גאנצע מאוומענט, ס'איז ארויסגעקומען אכציג פראצענט מענער און צוואנציג פראצענט פרויען, טוט זיך דארט אפ אין דייטשלאנד אין קעלן, מען האט גערעיפט צענליגע פרויען, ס'טוט זיך פראטעסטס, די אלע וואס זענען נעבעך אנטלאפן פון סיריע, זיי האבן דאך נעבעך נישט קיין ווייבער און זענען דאך האומלעס און סטעיטלעס, און ס'טוט זיך פראטעסטס אין גאנץ יוראפ, שוועדן איז אויך געווען אסאך רעיפס האבן זיי געמאכט א נייע זאך מיט זיי אויסלערנען וואס דאס הייסט עיטש איי ווי וואס דאס הייסט סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס און נאכדעם וואס דאס הייסט רעיפן יענעם און נאכדעם האט מען זיי געגעבן פאנישמענטס און אויסלערנען העלפט גארנישט און איך זאג מען דארף רעדן ס'איז דא א יונגל וואס איז געווארן א מיידל ס'איז דא יעצט א מיידל אין מאנסי וואס איז געווארן א יונגל מען דארף דעם רעדן מיט די קינדער און זיי מסביר זיין די מיעסקייט דערפון די עקלקייט דערפון די תורה'דיגע השקפה. פארשטאנען צו וועלן באהאלטן, דערציילט אמאל האט א טאטע באהאלטן א קינד אין א סעלער, נישט געוואלט אז ער זאל זעהן א מיידל, איינמאל איז ער עפעס ארויסגעגאנגען זעהט ער א שיין מיידל, פרעגט ער טאטי וואס איז דאס? זאגט ער דאס איז א גאנץ, זאגט ער טאטי קענסט מיר אויך ברענגען אזא גאנץ, ליסן יומען נעיטשער איז יומען נעיטשער, סאו הערטס אויס וואס ער האט צו פארקויפן, יעצט הערטס אויס וואס איינער לייגט ארויף, איך דארף אויסטשעקן צו איך האב נישט או סי די. איך דארף אויסטשעקן צו איך האב נישט OCD, זייער וויכטיג איך זאל דאס טשעקן ביי א דאקטער צו איך האב נישט ocd. לאמיך דיר עפעס זאגן, די אלע וואס רודף'ן מיך, דאס איז ווייל זיי זענען פעדאפיילס, טשעק דיך אויס צו דו האסט נישט מטמא געווען יונגלעך אדער מיידלעך, נאכדעם וועל איך מיך אויסטשעקן צו איך האב ocd, ס'איז דא דער וואלנער, וואלנער, דאס איז דער וואס איז געווארן יעצט, ט, היים פון א נקבה א זכר אין מאנסי איז א שניר ביי דעם וואלנער. דער וואלנער האט א זון וואס ער איז פון די בני יואל, איך האב זיי געבויעט די מקווה, אבער ווען ער קומט אריין און ער זעהט מיך דא אויף די גאס שרייט ער מיר נאך, פי! טשעפעט מיך! משוגענער! דיין טאטע האט א באס קאמפעני, ווען איך לייג ארויף פיקטשערס פון דיין טאטענס באס קאמפעני מיט דיר ווי דו שרייסט כ'האב פון אלעמען פיקטשערס, קען איך אים אומברענגען די ביזנעס. ווייל ער נעמט מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן פאר קינדער און ער שרייט נאך. די זעלבע האט געטון דער אלטער וואלנער וואס האט די פרינטינג. כ'בין אמאל אריין כ'האב געוואלט מאכן א קאפי פון א ספר האט מען נישט געוואלט מאכן ווייל מ'האט מיך געלייגט אין חרם. דעמאלטס איז געווען א יאר וואס מ'איז געלאפן פאר די וואלן און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן זיך אנגענומען פארן און זיי האבן געמאכט זיכער אז ער קריגט נישט דעם קאנטראקט. ס'איז געווען עפעס א קאנטראקט פון גרויסע שווערע טויזענטער דאלער. מיינטס נישט אז עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס. און ווידעראום דער אנדערער וואלנער, דאס איז נעבעך דער וואס האט זיך גע'גט און ער איז געווארן אן איידעם ביי זיי א שוואגער מיט דוד ראזענבערג, דער וואלנער האט געוואוינט מיט א ווייב צען יאר, איר הערט? צען יאר און ער האט נישט באקומען קיין קישוי אבר, זי איז געווען א בתולה נאך צען יאר, דער צווייטער מאן האט געשריגן ער איז א זי איז א בתולה און ער לויפט מיר נאך אז ער וויל וויסן פונקטליך ווי איך האב געבויעט מקוואות, פארוואס? ווייל דוד ראזענבערג וויל זיי נאכקוקן ווייל מען האט גע'פסל'ט מיינע מקוואות. האב איך אים געזאגט, דו גיב מיר ארויס א ליסטע פון אלע קינדער וואס דו האסט מכשיל געווען אין קעמפ אין וואלד, און איך גיב דיר א ליסטע פון אלע מקווה'ס, און איך מיין אז דו וועסט האבן א גרעסערע ליסטע ווי איך. שטעל דיר פאר, ער איז א אינו יכול, ס'האט זיך אים נישט געשטעלט די מעשה, ער האט געוואוינט מיט א פרוי צען יאר און זי איז געווען א בתולה, און ער לויפט נאך נאך קינדער. עטס זעטס, דאס איז די מין תאווה, די תאווה קען מען נישט באקעמפן, ס'שטעלט זיך נישט דער אבר ס'איז גארנישט, אבער איטס אין די מיינד, און ער לויפט נאך הרג'נען קינדער נעבעך. כ'האב גערעדט אפאר וואכן צוריק אז ווען מען האט תשמיש זאל מען נישט סתם גיין צו די פרוי און אנטלויפן, ס'איז דא אסאך פרויען וואס האבן מיך אפגעקאלט זיי דאנקען מיר ווייל ס'איז געווארן א נייע פארבינדנשאפט צווישן זיי און צווישן די מאן, ס'ממש א מחיה געווען, און למעשה כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט אויפן טעלעפאן, כ'האב עס שוין געזאגט, יעצט. האט אריינגעקאלט איינער, דאס איז א מאן, דאס איז נישט קיין פרוי, דאס איז א מאן, כ'האב נאר געטוישט די איידענטיטי ווייל איך וויל ס'זאל זיין באהאלטן, און הערטס אויס וואס ער האט צו זאגן, ער זאגט אז נישט נאר וואס כ'האב געברענגט פון קאפישער רב די תשובה און פון דעברעצינער רב די תשובה, און.

חס ושלום נישט אריינצופארן פארקערט איך וויל עס ברענגען א מורא'דיגע ראיה צו די ווערטער וואס איר האט געזאגט געהאט אויף פרשת בוחר וואס כ'האב געהאט א מורא'דיגע הנאה געהאט פון אנפאנג ביז אין סוף באט דזשאסט וואנטעד טו סעי אז איז ממש צוגעטראפן צו די ווערטער פון דער יעבץ אין חדר המיטות מיטת כסף פרק ז' בהנהגת החיבור הייבט ער אן חוליא א' דע כי מין האדם לתוקף חומו אין לו זמן מיוחד יתעורר החום בהם ויתחברו

אזוי ווי די קטנים מיט אלע אנדערע מותרות שהטבע מוציא, לכן יניע התולדה די תולדה גייט צופירן לגרשו לחוץ, ווייל ואם יתקבץ בגופם יזיק להם, ולכן צריכים למשגל. וכן מי שגברה עליו השחורה ושגעון זאגט ער א מורא'דיגע זאך ווען איינער איז זייער צעבראכן און דיפרעסט, יועיל המשגל פארוואס? ווייל דאס האט אין זיך א סערטען דיפרעסינג ווען ס'ליגט אינעווייניג, די גוף מאכט א מענטש פילן דיפרעסט ער מוז עס ארויספושן, כי אינה כאמורי מייצר הוא אף גורעין לרחם נפש, דאס באקומט זיך מען פילט סאטש א מעכטיגע פלעזשור עפטער דעט, און כמו כן אם ימצא אדם גופו בריא וגידיו רחבים בהם, ובשרו, רצון לומר אברו, חם, ומתקשה מאליו שלא לדעתו. וימצא כובד ממתניו ולמטה כאילו חוטי הביצים נמשכין, אזי אם לא יוציא הזרע איז יתקבץ בקיצור אזוי ווי ער געזאגט דעמאלטס העט חס ושלום בלייבן שלעכטע זאכן, ס'העט אריינגיין צו בלוט, ס'אריינגיין צום מח, כ'וויל אראפברענגען אפאר זאכן, קודם האט איר דערציילט די מעשה דארט מיט יענעם וואס האט עס צוריק אריינגעפושט אין די מח, כ'מיין איר האט טאקע דערציילט די מעשה מיטן יעבץ, די נעט און וויז דאס איז שוין גוטע זאך, אבער. דאס דער וואס איר האט געזאגט דארטן אז איר זאלט לאזן די גערמאן שיגעון זאלן בכלל נישט געבן קיין פילן, די רשעים, אז מ'זאל לאזן עס זאל דזשאסט ארויסקומען איז א מורא'דיגע זאך, ווייל די גוף שטופט עס ארויס, דער אייבערשטער זאל אפהיטן אז עס בלייבט אינעווייניג קען עס צוברענגען צו א דיפרעסדנעס, עס קען צוברענגן צו צובראכנקייט, סאו, און בכלל ס ס קען הרג'נען די מענטש אויכעט, סאו דעטס פשוט ממש איר האט צוגעטראפן צו די ווערטער פונעם יעבץ, איך וויל אייך סתם קאנגרעדזשולעיטן, און דער אייבערשטער זאל העלפן זאל מען נאר הערן פון גוטע בשורות, יישר כח. פאר אלעס וואס איר טוט, רייצט אויף ווייטער העלפן, גייטס אן. באט דזשאסט פאר נאו, האב איך שוין געדרוקט אין די פאר האנדרעד אר פייוו האנדרעד און איך דענק שוין נישט ווי מ'האט געדארפט דרוקן, צו הערן שיעורים פון הלכות נידה, און איך זע אז איר האט נאכנישט דארטן קיין שיעורים, איז אויב האט איר שוין שיעורים זאלט איר זאגן אן די מעין מעניו ווי און וואס מ'זאל גיין, און איך האפ ס'וועט נישט ארויסקומען קיין מכשולות פארקערט ס'איז נאר א מעלה, פארקערט יו עדיוקעיטעד מי אויף א לעוועל וואס

לאמיך ענק נישט מער אויפהאלטן, האטס מיר אלע א גוטן א פרייליכן א לעכטיגן שבת, שבת שירה, מען זאל זוכה זיין צו זינגען אייביג פארן אייבערשטן, ס'שטייט דארטן ביי נבוכדנצר אז ווען ער האט געזען דעם גרויסן נס פון חנניה מישאל ועזריה איז ער אזוי נתפעל געווארן ער האט אנגעהויבן צו זאגן אזאלכע לויב, זאגט די גמרא ווען נישט א מלאך קומט און ער געבט אים א פראסק אין פיסק וואלט ער געמאכט דוד המלך'ס תהלים זאל אויסזען ווי א חדר יונגל זאגט עס, ס'וואלט פארשעמט, מגנה געווען גאנץ תהילים פון דוד המלך. עס פרעגט די וועלט א קשיא, נו, וואס איז א חילוק ווער ס'זאגט די שירות? אויב דעם נבוכדנצר'ס איז גרעסער ווי דוד המלך'ס, נו זאל ער זאגן, און מיר'ן אים נאכזאגן זיינע שירות ותשבחות. ענטפערט די וועלט, ניין, דא ליגט א טיפער סוד. דער מלך האט אים געגעבן א פראסק און ער האט געוואלט זען, האסט געזען א גרויסן נס, ביסט אינגאנצן נתפעל געווארן, לאמיר זען נאך א פראסק אין פיסק, צו דו'סט ווייטער לויבן דעם אייבערשטן. אה, דעמאלטס איז ער שטיל געווארן, און ממילא דאס הייסט נישט קיין לויב. דוד המלך האט געליטן אלעס אלס קינד, מ'האט, דער טאטע האט געמיינט אז ער איז נישט קיין כשר קינד, ער האט אים געשיקט צו די בערן און די לייבן זאלן אים אויפעסן, און ער האט געטון אלעס אז. דוד המלך זאל נישט זיין פאר זיין פנים, דאס איז דער אייגענער טאטע, נאכדעם ווען ער איז געווארן אן איידעם ביי שאול המלך ביי מיכל, האט זי געלאכט פון אים וועגן דעם האט זי נישט זוכה געווען צו בויען קינדער פון אים, ווייל זי האט געלאכט פון אים און זי האט אים נישט אפגעגעבן דעם געהעריגן דרך ארץ, און נאכדעם די אייגענע קינדער, אבשלום מיט יעדן, האט ער געהאט אזאלכע צרות אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, און וואס האט ער געזאגט, רבונו של עולם שבטך, דיין בייטש, געדענקסט ווען דער רבי האט געשלאגן, דאס הייסט שבטך, די בייטש. דער שטעקן איז אבער אויך ומשענתך, מען ליינט זיך אן אויף דעם שטעקן מען זאל קענען גיין, דאס העלפט די מענטש און דאס שלאגט די מענטש, זאגט דוד המלך שבטך ומשענתך המה ינחמוני, רבונו של עולם אז ס'איז פון דיר זענען ביי מיר ביידע גלייך, דאס איז דער אמת'ער שיר וואס א מענטש קען זאגן, יעדער זאל וויסן, יעדער האט שווערע צייטן, איינער דארף שידוכים, איינער פרנסה, איינער האט א קראנק קינד, א קראנק ווייב, פון שבת שירה דארף מען זיך אויסלערנען אייביג צו לויבן און דאנקען דעם אייבערשטן, אזוי ווי דוד המלך, כאפסט פראסקעס, רבונו של עולם שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. ווי נעמט א מענטש דעם כח? פון שבת שירה, ס'שטייט אז ווען ס'האט זיך געעפנט די טויער, די טויערן אין הימל ווען די אידן האבן געזינגען שירה, ע, דער אייבערשטער האט אזא הנאה געהאט, כ'על ענק מסביר זיין מיט א משל, דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געזאגט, א איד האט אים געפרעגט, דער רבי פארוואס זענען דא אזויפיל צרות מיט יסירים וואס אידן גייען דורך מיט די גלות'ן, דער הייליגער ריזשינער געזאגט, ווען אונז זעמער געגאנגען אין גלות האט אונז דער אייבערשטער געשיקט מיט חמשת חומשי תורה, דו ווייסט מיט וויפיל ספרים און מיט וויפיל תורה און מיט וויפיל קדושה און מיט וויפיל מסירת נפש און וויפיל בלוט אונז האמיר צוריק געגעבן פארן אייבערשטן, זאגט ער, דעיס איז די שיינקייט פונעם הייליגן באשעפער, ער האט אזא פאלק, איז במילא איז דא אויך, אונז האמיר געזינגען שירה, דאס האט נישט דער אייבערשטער געזאגט, דער אייבערשטער האט עס נאכדעם געגעבן פאר משה רבינו אויפן בארג סיני, ווייל דעיס איז דער כלליות'דיגער זמר, אבער די אידן האבן אלע מכוון געווען מיט רוח הקודש דעם זעלבן זמר, און אונז האמיר עס כביכול געגעבן פארן אייבערשטן. און דאס האט געמאכט א קרוין פארן אייבערשטן, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים, איז יעצט ווען מען ליינט די שירה עפענען זיך אויף אלע טויערן, און א מענטש קען זיך מדבק זיין צו לויבן דעם אייבערשטן אפילו אין וואסערע מצב ער איז, און דאס איז דער אמת'ע שירה, דאס איז דוד המלך'ס שירה, און נישט נבוכדנצר מלך בבל שירה. ס'שטייט אויך מיט'ן הייליגן חזון איש איז דא א מעשה אז ער איז געגאנגען אמאל, ע א איד איז צו אים געקומען, ער האט אים געקענט נאך פון דער היים, דער חזון איש איז דאך אוועק געגאנגען נאך פאר די וועלטס מלחמה שוין געווען אין ארץ ישראל, און יענער איד איז געקומען נאך די מלחמה, און יענער איד האט נישט געהאט נעבעך קיין קינדער, ער האט פארלוירן אלע קינדער, ער האט פארלוירן זיין ווייב, ער האט אלעס נעבעך פארלוירן, האט ער געפרעגט דעם ח א הייליגן חזון איש, רבי טייער זאג מיר וואס איז דאס געווען די צווייטע וועלט מלחמה, איך קען עס נישט פארשטיין, זאגט אים דער חזון איש, א איד איז געגאנגען ער האט זיך אנגעזאמעלט געלט און ער איז געגאנגען צו א. פעקטארי ווי מען פארקויפט סחורה, שניטווארע, און האט זיך געקויפט דעם שענסטן שניטווארע זיך צו מאכן אן אנצוג, אבער א ריעל שיינעם אנצוג האט ער זיך געוואלט מאכן. קיצער ער גייט דורך צוויי טאג שפעטער און ער זעט אז דער טעילער, דער שניידער, האט גענומען די גאנצע שניטווארע און האט עס צושניטן אויף שטיקער, הייבט ער אן צו שרייען, איך האב מיר אנגעזאמלט געלט, איך האב דיר געגעבן גוטע שניטווארע, וואס האסטו געטון דערמיט? זאגט ער, רב איד, קום צוריק דריי טאג ארום. קומט צוריק דריי טאג ארום זעהט ער ווי שיין יעדע זאך איז געפאלן אויפן פלאץ און ווי דער אנצוג פיט אים אזוי שיין, און די זעלבע דא אויכעט, דער אייבערשטער שיקט אונז אין גלות, ער האט אונז געגעבן א וועלט מלחמה, אונז זעמיר ווי ס'איז צושניטן די פיסעס, אבער ווען משיח העט קומען עמיר זעהן אז יעדע שניטווארע יעדע שטיקל האט א פלאץ, און דאס איז די כבוד און די שיינקייט פונעם אייבערשטן. סאו זאל מען אלץ געדענקען ס'גייט דיר נישט גוט, איינער האט דאס געהאט א דורכפאל, דאס א דורכפאל, איינציגע זאך וואס דו דארפסט וויסן איז מען דארף קענען לויבן דעם אייבערשטן און דאס נעמט מען פון דעם שבת שבת שירה. יעצט האט'ס מיר אלע א גוטן און א פרייליכן שבת.